ברוך השם, מסכת סוכה, דף ל"ג, עמוד א', די ניינטע שורה פון אויבן. אין דער משנה האט מען געלערנט נקטם ראשו, אז ס'איז געווארן אפגעהאקט דער שפיץ פון דעם הדס, איז פסול, ווייל ס'איז נישט הדר, ס'איז נישט שיין. תני עולא בר חיננא, האט געלערנט עולא בר חיננא, נקטם ראשו אז ס'איז געווארן אפגעהאקט דער שפיץ פון הדס ועלתה בו תמרה און אויבן אויף דעם שפיץ איז געוואקסן אזוי ווי א טייטל איז דער דין כשר דער הדס איז כשר. רש"י, ועלתה בו תמרה, כמין תמרה, ווי א טייטל, כעין הנמצא, אזוי ווי מען טרעפט זיך בעלי ערבה, ביי די בלעטלעך פון די ערבות, פעמים אנדערע מאל בעלין דבוק, אין די בלעטער איז באהאפטן, כמין פרי ירוק, ווי א גרינע פרי. דאס ווערט אנגערופן תמרה, וצובעין בו הנשים, די פרויען טוען פארבן, מען מאכט פון דעם פארב און מען פארבט מיט דעם צעיפיהן, צעיף ווערט אנגערופן א דעק וואס מען טוט צודעקן די פנים. בעי רב ירמי', האט רב ירמי' געפרעגט א שאלה, נקטם ראשו מערב יום טוב, די שפיץ, פון דעם הדס איז געווארן אפגעהאקט ערב יום טוב. קומט אויס דער מאמענט ווען ס'איז געקומען יום טוב, משקידש היום, איז דער הדס נישט געווען קיין כשר'ער, נקטם ראשו איז דאך פסול, ועלתה בו תמרה ביום טוב. אין יום טוב ווען ס'איז שוין געווען געבונדן דער הדס מיט דער לולב מיט די ערבה, איז דעמאלט ארויסגעוואקסן א תמרה. די תמרה וואקסט אויף דעם הדס אפילו ווען דער הדס איז שוין אפגעריסן פון דעם בוים. מהו, ווי איז דער דין? צי זאגן מיר יש דיחוי אצל מצוות? אז ס'דא דער דין פון דיחוי פון אוועקשטויסן ביי די מצוות, ס'דא א דין ביי א קרבן, די קרבן איז געווען א כשר'ע קרבן, נאכער איז עפעס געשען א געוויסע צייט וואס די קרבן איז געווארן אוועקגעשטויסן, איך קען נישט ברענגען יעצט דעם קרבן, למשל כ'האב געשחט'ן א קרבן א כשר'ע קרבן, כ'האב צוזאמענגענומען די בלוט אין א כלי. איז דעמאלט געווארן אפגעבראכן א ווינקל פון די מזבח, דער דין איז אז דער מזבח איז נאר כשר דעמאלט ווען ער איז מרובע, ווען ער איז ווי געהעריג, איז דער מאמענט ווען ס'איז געווארן אפגעבראכן פון דעם ריבוע, איז דאך די בלוט נישט געשטאנען אויף צו שפריצן, האט דאך דאס נישט געקאנט זורק זיין, צווישן צייט האט מען פארראכטן דעם מזבח. זאגן מיר, ווייל עס איז געווען א צייט וואס די דם, די בלוט, איז נישט געווען ראוי מען זאל עס שפריצן אויפן מזבח, ווייל דער מזבח איז נישט געווען כשר, איז אפילו יעצט מען האט שוין פארראכטן דעם מזבח, קען מען שוין נישט דערויף גיסן די דם, הואיל ונדחה, ווייל די דם איז געווארן אוועקגעשטויסן, נדחה, איז געווארן אוועקגעשטויסן, ס'איז שוין מער נישט ראוי, זאל איך דא אויך אזוי זאגן? יש דיחוי אצל מצוות, אזוי ווי ביי א קרבן גייט אן דער דין דיחוי אז אויב ס'איז געווארן אוועקגעשטויסן איז עס מער נישט ראוי זאל איך דא אויך אזוי זאגן, ווייל דעמאלט ווען ס'איז געווען אפגעהאקט דער שפיץ איז דאך דאס נישט געווען ראוי איז אפילו דעמאלט ווען ס'איז ארויפגעוואקסן די תמרה איז עס אויך נישט ראוי הואיל ונדחה נדחה. או לא, אדער איך זאג נישט אזוי. ווייל פון דעם דין פון דער ברייתא וואס עולא בר חיננא האט פריער געלערנט, עלתה בו תמרה כשר, פון דארט איז נישט קיין ראיה צו דער דין. פארוואס? דארט קען דאך זיין רעדט זיך ווען איז ארויפגעוואקסן די תמרה? נאך ערב יום טוב, און ערב יום טוב איז דאך נאכנישט געווען די צייט, פון די מצוה, און אויב ס'איז נאך נישט געווען די צייט פון די מצוה, איז נאך נישט געווען די צייט אז ס'זאל ווערן נדחה. דאס פרעג איך די שאלה, צי זאגט עולא בר חיננא זיין דין דווקא עלתה בו תמרה ערב יום טוב, אדער זיין דין איז געזאגט געווארן אפילו עלתה בו תמרה אין יום טוב, ווייל מיר זאגן אין דיחוי אצל מצוות. רשי. ועלתה בו תמרה ביום טוב, משנאגד, נאך דעם ווי דער לולב איז געווארן געבינדן, דבתלוש נמי סלקא ביה, ווען דער לולב איז, דער דער הדס איז אפגעריסן, וואקסט אויך ארויס די תמרה. יש דיחוי אצל מצוות כלומר נוהגת עס גייט אן תורת דיחוי דער דין פון דיחוי אצל מצוות ביי מצוות כשם שנוהגת אצל קרבנות אזוי ווי עס גייט אן ביי א קרבן ביי א קרבן איז דא א דין דאם נראה דער קרבן איז געווען ראוי ונדחית און ס'איז געווארן אוועקגעשטויסן משנשחטה נאכדעם ווי ס'איז געווארן געשחטן. ווי כ'האב דאך געזאגט די משל אז ס'איז געווארן נפגם די ווינקל פון מזבח, קען מען ניט שפריצן די בלוט, איז אפילו מ'האט פאראכטן די ווינקל, אמרת זאגן מיר ידחה אז די דם ווערט שוין אוועקגעשטויסן. דתו לא הדר חזי, ס'איז מער נישט ראוי. הכי נמי דא אויך ביי אונז.

אין אמת'ן ביי דעם דין דיחוי איז דא צוויי דינים, ס'דא א דין דיחוי מעיקרא, דיחוי מעיקרא די טייטש אז ס'איז קיינמאל נישט געוועזן נאך ראוי ס'איז געווארן אוועקגעשטויסן, און נאכער ווערט עס ראוי, דאס ווערט אנגערופן דיחוי מעיקרא, און ס'דא אזא אן אופן וואס איז נראה ונדחה ונראה.

דאס ווערט אנגערופן נראה ונדחה ונראה. אונזער שאלה דא איז נדחה מעיקרא, ווען ס'איז געקומען יום טוב איז עס געווען נדחה, דעמאלט איז געווען אפגעהאקט א שפיץ, נאכער איז ארויפגעוואקסן די תמרה איז עס געווארן ראוי. די סברא איז. אויף וועלכע זאך דארף גיכער ווערן נדחה? אויב נראה ונדחה ס'איז געווען ראוי און ס'איז געווארן אוועקגעשטויסן, דעמאלט איז גיכער דא א סברא צו זאגן אז ווייל ס'איז שוין געווארן אוועקגעשטויסן הואיל ונדחה נדחה. דאס הייסט אזוי, אז אויב איך וועל זיך פושט זיין נדחה ונראה איז גוט,

זאל יא גוט זיין, ווייל גיכער א סברא איז אז ס'זאל נישט טויגן אויב ס'געווען נראה ונדחה ונראה. זאגט דער רש"י, והשתא לא דייק, יעצט א טוט ער נישט מחלק זיין בין דיחוי מעיקרא, צי די זאך איז אין אנפאנג קודם געווען אוועקגעשטויסן נאכער איז עס געווארן ראוי לנראה צו א זאך וואס איז געווען פריער ראוי ונדחה און נאכער איז עס געווארן אוועקגעשטויסן דהא דנקטם מערב יו"ט אויב ס'איז געווארן אפגעהאקט די שפיץ פון הדס ערב יו"ט לא נראה מעולם איז דאך קיינמאל נישט געווען ראוי דאס ווערט אנגערופן נדחה מעיקרא, אין אנפאנג ווען ס'איז געקומען דער זמן פון דער מצוה איז די זאך געווען אוועקגעשטויסן. פרעגט די גמרא, ותפשוט ליה מהא, זאל זיך רבי ירמי' פושט זיין זיין שאלה צי יש דיחוי אצל מצוות צי נישט פון דער משנה דתנן, מיר האבן געלערנט אין דער משנה, כּסהו, אַ מענטש האָט צוגעדעקט די בלוט פֿון אַ חיה אָדער די בלוט פֿון אַ עוף. דער דין איז, ווען מע שעכט אַ בהמה, דאַרף מען נישט צודעקן די בלוט, ווען מע שעכט אַ חיה אָדער אַ עוף, דאַרף מען צודעקן די בלוט. האט א מענטש געשחטן א חיה אדער א עוף און ער האט צוגעדעקט די בלוט, ונתגלה, נאכער איז געווארן אויפגעדעקט, די בלוט איז צוריק אויפגעדעקט, פטור מלכסות, איז ער פטור פון נאכאמאל צודעקן, ער האט שוין מקיים געווען די מצוה פון כיסוי. כסהו הרוח, נאכדעם ווי ער האט געשחטן האט ארויפגעבלאזן א ווינט, זאמד אויף דעם בלוט, דער ווינט האט עס צוגעדעקט. חייב לכסות, איז דער מענטש מחוייב צוצודעקן. ואמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, האט רבה בר בר חנה געזאגט פאר רבי יוחנן, לא שנו, ס'איז נישט געווארן געלערנט דער דין אז אויב דער ווינט האט צוגעדעקט, איז ער מחויב צוצודעקן, אלא שחזר ונתגלה אז דער ווינט האט עס צוגעדעקט, נאכער איז עס געווארן אויפגעדעקט. אבל לא חזר ונתגלה, אבער אויב ס'איז נישט געווארן צוריק אויפגעדעקט די בלוט, פטור מלכסות, איז ער פטור צוצודעקן. דאס הייסט אזוי, ווען דער ווינט האט עס צוגעדעקט, דעמאלט ליגט נישט אויף אים קיין חיוב צוצודעקן די בלוט, אבער אויב נאך דעמאלט איז עס צוריק געווארן אפגעדעקט, ווערט שוין אויף אים א חיוב צוצודעקן. קומט דאך אויס אז ס'האט צו טון מיט דעם דין פון דיחוי, ווייל אין דעם מאמענט ווען ער האט גע'שחט'ן, איז געווען אויף אים א חיוב צוצודעקן די בלוט ראוי, די בלוט איז געווען ראוי צוצודעקן, נאכער אז די ווינט האט עס צוגעדעקט איז געווארן נדחה, ליגט נישט אויף אים קיין חיוב צוצודעקן, ער קען נישט מקיים זיין די מצוה פון כיסוי, נאכער ווען ס'איז צוריק געווארן אויפגעדעקט איז עס ווידער געווארן ראוי. והוינן בה האבן מיר געפרעגט אויף דעם די שאלה, כי חזר ונתגלה, דער ווינט האט עס פריער צוגעדעקט, נאכער איז עס געווארן אויפגעדעקט, אמאי חייב לכסות, פארוואס זאל ער זיין מחויב צוצודעקן? הואיל ואידחי, ווייל עס איז דאך געווען אוועקגעשטויסן בשעת דער ווינט האט עס געהאט צוגעדעקט. איז דאך געווארן אוועקגעשטויסן די מצוה פון כיסוי, ווייל מיר האבן דאך געזאגט אז כל זמן ס'איז נישט געווארן אפגעדעקט איז ער דאך פטור צוצודעקן, איז דאך דעמאלט געווען אוועקגעשטויסן די מצוה פון כיסוי, אידחי זאל עס ווערן אוועקגעשטויסן אויף אלעמאל אז אפילו שפעטער איז די בלוט געווארן. אפגעדעקט זאל ער אויכעט זיין פטור צוצודעקן, ווייל הואיל ואידחי אידחי, ואמר ר' פאפא, האט ר' פאפא געזאגט, זאת אומרת, ווען איך זעה מיר זאגן דא אויף, אז בשעת דער ווינט האט עס צוגעדעקט, דארף ער נישט צודעקן, פארוואס? ס'איז אוועקגעשטויסן געווארן דעמאלט פון די מצוה כיסוי, און נאכער אז ס'איז געווארן אפגעדעקט איז ער מחויב צוצודעקן, איז דאך פון דעם א ראיה אין דיחוי אצל מצוות אז דער דין פון דיחוי זאגט מען נאר ביי א קרבנות וואס דארטן איז א ענין פון קדושה, נאר דארטן זאגט דעם דין פון דיחוי, אבער ביי דעם דין פון מצוות זאגט מען נישט דעם דין דיחוי. איז זאל זיך רב ירמי' פושט זיין אונזער שאלה, וואס איז געווען אונזער שאלה? ס'איז געווען אפגעהאקט די שפיץ פון הדס, און ס'איז ארויסגעוואקסן אין יום טוב א תמרה, דאס הייסט אזוי ווי ס'איז געווארן יום טוב איז די הדס געווען אוועקגעשטויסן, ווייל ס'איז דאך געווען נקטום ראשו. נאכער אז ס'איז ארויסגעוואקסן א תמרה, זאגן מיר ס'איז א כשר'ע הדס, פארוואס? ווייל אין דיחוי אצל מצוות, אזוי ווי איך זאג דארט ביי דעם דם אין דיחוי אצל מצוות, כאטש פריער האט ער נישט געווען אוועקגעשטויסן פון דער מצוה פון כיסוי הדם, נאכער אז ס'ווערט ראוי דארף ער מקיים זיין די מצוה פון כיסוי, איז די זעלבע זאך ביי דעם הדס אויך אזוי, זאל טאקע זיין פריער אזוי ווי עס איז געווארן יום טוב איז געווען נקטום ראשו איז דער הדס נישט געווען ראוי, אבער נאכער אז ווען ס'וואקסט ארויס א תמרה איז עס ראוי. ענטפערט די גמרא, דעריבער איז רב ירמי' נישט פושט פון דעם דין פון רב פפא'ן. דרב פפא גופא מיבעיא ליה, דער דיוק פון רב פפא, דאס וואס רב פפא זאגט, זאת אומרת אין דיחוי אצל מצוה, האט רבי ירמי' נישט געוואוסט ווי אזוי רב פפא לערנט פשט אין דעם תנא פון דער משנה, צי מפשט פשוט ליה, צי דער תנא וואס ער לערנט, אז כסהו הרוח נאכער איז געווארן אויפגעדעקט איז מען מחויב צוצודעקן, פארוואס? ווייל ס'איז אים זיכער דאין דיחוי אצל מצוות, ווייל ער ווייסט ביי מצוות זאגט מען נישט קיין דיחוי דעריבער, לא שנא לקולא, און נישט קיין חילוק צו עס קומט ארויס פון דעם וואס איך זאג אין דיחוי קומט ארויס א קולא, ביי די מעשה פון רבי ירמי' אויב איך זאג אין דיחוי, איז דאך א קולא, זאג מיר דעמאלט אז די הדס איז א כשר'ע הדס, און אויב איך זאג יש דיחוי איז דאך פסול די הדס איז א חומרא, איז צי זאגן מיר ער ווייסט זיכער אין דיחוי, וועל איך זאגן א קולא ביי דעם הדס אז איז א כשר'ע הדס. ולא שנא לחומרא, צי פון דער די זאך איז לחומרא, בכיסוי הדם, אז איך זאג מען דארף צודעקן, פארוואס דארף מען צודעקן, ווייל אין דיחוי, און ער זאגט דער תנא א זיכערע זאך אין דיחוי, אז מיט די בר המצוות גייט נישט אן דער דין דיחוי, איז נישט קיין חילוק צי עס קומט ארויס א חומרא בכיסוי הדם מען דארף יא צודעקן אז איך זאג אין דיחוי, צי איך זאג א קולא.

צודעקן, ווייל ס'איז נאר ספק, דער תנא פון דער משנה ווייסט נישט צי איך זאג יש דיחוי צי אין דיחוי. לחומרא אמרינן, דארט וואו עס האנדלט זיך ביי כיסוי הדם, איז דאס אויב וואס איך זאג אין דיחוי איז א חומרא, אז איך ווייס נישט צו יש דיחוי צו אין דיחוי, ווייסט דאך נישט צי זאג איך יש דיחוי מען דארף נישט צודעקן די בלוט. כ'בין מיקל. צו זאג איך אין דיחוי און כ'בין מחמיר מ'דארף צודעקן אז ער ווייסט נישט זאגט ער בכיסוי הדם כ'בין מחמיר טאמער זאג איך אין דיחוי אבער לקולא דא אבער ביי אונז ביי דעם ענין פון תמרה אז כ'וועל זאגן אין דיחוי איז דאך עס א קולא אז כ'וועל זאגן אז דער הדס איז א כשר'ע הדס לא אמרינן זאגן מיר נישט אין דיחוי. נאר וואס דען, איך טוה פסל'ן דעם הדס, ווייל עס קען דאך זיין אז יש דיחוי, ס'איז דאך אים א ספק, און אויב יש דיחוי, איז דאך די הדס א פסול'ע הדס. תיקו בלייבט שטיין די שאלה, רש"י, כסהו אדם, א מענטש האט צוגעדעקט לדם חיה ועוף. לא שנו, ס'איז נישט געווארן געלערנט דער דין. דכסהו הרוח חייב לכסות, אלא נאר ווען איז געווארן געלערנט דער דין שחזר ונתגלה, נאכדעם ווי דער ווינט האט עס צוגעדעקט איז געווארן צוריק אויפגעדעקט, אבער די אויב דער ווינט האט עס צוגעדעקט ס'איז נישט געווארן אויפגעדעקט איז מען פטור. פרעגט מען אויף דעם א קשיא, אפילו דעמאלט ווען דער ווינט האט עס אויפגעדעקט שפעטער, פארוואס דארף מען צודעקן? לאמיר זאגן. הואיל ואידחו על ידי הרוח, ס'איז דאך געווארן אוועקגעשטויסן דורך דעם ווינט, מכיסוי של מצוה, פון דעם צודעקן פון דער מצוה, כדקאמר, אזוי ווי מיר האבן דאך געלערנט, דכי לא נתגלה, אז נאכדעם ווי דער ווינט האט עס צוגעדעקט איז עס נישט געווארן אפגעדעקט, פטור מלכסות, איז דאך דעמאלט אין דער צייט ווען דער ווינט האט עס צוגעדעקט, פטור צוצודעקן, דאס הייסט, אז די צייט וואס דער ווינט האט עס צוגעדעקט איז געווארן נדחה, זאלן מיר זאגן אידחה לעולם, ס'ווערט אוועקגעשטויסן אויף אלעמאל, ואפילו נתגלה, אפילו ס'איז שפעטער געווארן אויפגעדעקט, זאלן מיר אויך זאגן ליגט ניט קיין חיוב צוצודעקן, הואיל ואידחה נדחה. ואמר רב פפא גרסינן ודרב פפא גופא, הא דיוקא דרב פפא, דאס וואס רב פפא איז מדייק, אז דער תנא האלט אין דיחוי אצל מצוות מיבעיא ליה לרבי ירמי', איז א שאלה רבי ירמי' אין וואס רב פפא לערנט פשט אין דעם תנא, צי מיפשט פשיט ליה, ס'איז געווען א זיכערע זאך לתנא צו דעם תנא דתנא וואס ער האט געלערנט כסהו הרוח חייב לכסות, דער תנא וואס ער האט געלערנט. אז דער ווינט האט עס צוגעדעקט, נאכער עס איז געווארן אפגעדעקט לערן איך דאך פשט, דארף מען צודעקן, פארוואס דארף מען צודעקן דאין דיחוי, ווייל איך זאג ביי מצוות גייט נישט אן די דין דיחוי, לא שנא לחומרא, ס'איז נישט קיין חילוק ווען די זאך איז א חומרא, כי הכא ווי דא ביי אונז. ביי דעם כיסוי הדם, אז איך זאג אין דיחוי, דמחייב ליה בכיסוי בין איך מחייב צוצודעקן משום טעמא, צוליב דעם טעם, דאין דיחוי, מיר זאגן אין דעם מאמענט וואס דער ווינט האט עס צוגעדעקט איז נישט געווארן אוועקגעשטויסן, ולא שנא לקולא, און ס'איז נישט קיין חילוק, דארטן וואו איך זאג אין דיחוי קומט ארויס א קולא. כי ההיא דרבי ירמי', ביי דעם דין פון רבי ירמי', וואס איז די מעשה פון רבי ירמי', אז אזוי ווי ס'איז געווארן יום טוב איז געווען נקטם ראשו פון הדס, איז דער הדס געווען אוועק געשטויסן, נאכער איז געוואקסן א תמרה, איז אויב איך זאג אין דיחוי, בין איך דאך מכשיר אז ס'איז א כשר'ע, קומט דאך ארויס דאי אמרינן אין דיחוי, אויב איך זאג אין דיחוי, הווה כשר, איז דער הדס א כשר'ע, ואם יש דיחוי, און אויב איך זאג יש דיחוי, הווה פסול, איז א פסול'ע. גייען מיר אפילו לקולא אויכעט, ואמרינן מיר זאגן אין דיחוי, כאטש פון דעם קומט דאך ארויס א קולא, ומכשרינן איז מכשיר, פארוואס? ווייל דער תנא פון דער משנה איז געווען זיכער אז אין דיחוי אצל מצוות. ברוך השם, מסכת סוכה, דף למד ג, עמוד א', די שורה הייבט זיך אהן אמרינן. זאגט די גמרא, לימא כתנאי, מיר וועלן זאגן אין דעם דין צו יש דיחוי אצל מצוות, או אין דיחוי אצל מצוות איז א מחלוקת פון תנאים. מיר האבן געלערנט עבר, א מענטש האט געטון אן עבירה וליקטן און ער האט עס אראפגעקליבן, אין די משנה שטייט דאך אז אויב די ענבים אויף דעם הדס זענען געווען מערער, פון די בלעטער איז דער הדס פסול, און אויב ער רייסט זיי אראפ איז דער הדס כשר. נישט אלע דארף ער אראפרייסן, אם מיעטן ער האט געמאכט די ענבים זאלן זיין ווינציגער ווי די בלעטער איז כשר. און עס שטייט. ואין ממעטין ביום טוב, יום טוב טאר מען דאס נישט אראפ נעמען, פארוואס טאר מען דאס נישט אראפ נעמען יום טוב? ווייל ס'איז גלייך ווי ער טוט פיקסן א כלי, ער איז מכשיר די כלי, פריער איז דער הדס געווען א פסול'ער און יעצט איז ער א כשר'ער. איז אויב עבר, ער האט עובר געווען וליקטן און ער האט אראפ געקליבן די ענבים אז די ענבים זאלן נישט זיין מערער ווי די בלעטער, פסול, איז דער הדס פסול. דברי רב אלעזר ברב צדוק, רב אלעזר ברב צדוק לערנט דער הדס איז פסול. וחכמים מכשירין, און די חכמים זענען מכשיר. דארף מען יעצט וויסן אין וועלכע סברה קריגט זיך רב אלעזר ברב צדוק וואס ער טוט דאס פסל'ען, און פארוואס די חכמים זענען מכשיר. סברוה די רבנן אין בית מדרש. וואס זיי האבן געוואלט זאגן אז זיי קריגן זיך אין דעם דין צו יש דיחוי און אין דיחוי, האבן זיי געלערנט דכולי עלמא אז אלע, סיי די רבנן און סיי רב אלעזר ברב צדוק, אלע לערנען לולב אין צריך אגד, אז דעם לולב דארף מען נישט בינדן. איז אויב דעם לולב דארף מען נישט בינדן איז דאך נישט דא קיין זאך איך זאל טוהן ביי דעם לולב, עפעס טוהן, ווען אחוץ דעם לולב, איך דארף דעם לולב בינדן, זאגט דאך די תורה זאלסט בינדן דעם לולב, און אויב די תורה הייסט איך זאל בינדן דעם לולב וואלט איך געקאנט זאגן אז דער פסול פארוואס טוט פסל'ען רב אלעזר ברב צדוק, מכח ווייל בשעת'ן בינדן איז דאך געווארן געבינדלט, געבינדן, בפסול, דעמאלט איז דאך געוועזן מעהר ענבים ווי די בלעטער, דעריבער טוט ער פסל'ן, כאטש איך נעם עס שפעטער אראפ, נאר ס'דא א דין תעשה בשעת דו מאכסט זאל עס זיין כשר, ולא מן העשוי, אבער נישט אז ס'איז געווארן געמאכט פסל און פון זיך אליין איז געווארן כשר. דאס וואלט איך געזאגט ווען ווען איך לערן צריך אגד, אבער אויב אלע האלטן לולב אין צריך אגד, קען דאך נישט זיין דער פסול פון תעשה ולא מן העשוי, ווייל ס'איז דאך נישטא קיין שום זאך וואס איך דארף טון מיט דעם לולב. ואם תמצא לומר צריך אגד, אפילו איך זאל איינלערנען אז רב אלעזר ברב צדוק לערנט צריך אגד, איז אזוי, אבער זיי קריגן זיך נישט אין תעשה ולא מן העשוי, ווייל לא ילפינן לולב מסוכה, לולב לערן איך נישט אפ פון סוכה, דכתיב בה ביי סוכה שטייט תעשה, ביי סוכה שטייט חג הסוכות תעשה, זאגן מיר ביי א סוכה אז די סוכה זאל ווערן געמאכט. בכשרות. בשעת'ן מאכן, בשעת'ן לייגן די סכך, דארף די סוכה זיין כשר. ווי וועט אבער זיין ולא מן העשוי, אבער נישט ס'געווארן געמאכט. דער תעשה איז געווען, איך האב עס געמאכט בפסול, און ס'געווארן פון זיך אליין גע'כשר'ט. למשל. כ'האב געמאכט די סוכה, האב איך אראפגעלייגט אויף דעם סכך פון די סוכה צווייגן פון א בוים וואס די צווייגן זענען מחובר נאך צו דעם בוים. ס'איז דא אזעלכע צווייגן וואס מ'קען זיי נעמען אראפלייגן אויף דעם בוים. דו ווייסט איז דאך דא א משנה, הדלה עליה את הגפן, אין ערשטן פרק איז דא די משנה. א גפן, דלעת, קיסומס, אזעלכע סארט זאכן וואס די צווייגן צושפרייטן זיך, איז בשעת איך האב אראפגעלייגט דעם סכך איז דאס געווען בפסול, פארוואס איז דאס געווען בפסול? ווייל עס איז דאך געווען מחובר לקרקע, בין איך געגאנגען שפעטער און איך האב אפגעשניטן, ווען דאס איז שוין געליגן סכך, זאגן מיר אז ס'איז פסול, תעשה, זאלסט עס מאכן בכשרות, ולא. מן העשוי, נישט דו האסט דאס ערשט געמאכט פון ס'פסול, און נאכער איז עס געווארן פון זיך אליין כשר דו האסט אפגעשניטן, אדער למשל ביי ציצית, איינער וועט נעמען איין לאנגע ציצה און ער וועט עס איינלייגן אין פירן, און ער וועט עס דורכציען אין דעם ווינקל פון די ארבע כנפות, דעמאלט וועט דאס זיין איין פאדעם נאך, און ער וועט עס צובינדן מאכן די ציצה ארום און ארום, נאכער וועט ער עס צושניידן. זאגט מען אויך, ס'איז פסול? מכח וואס איז עס פסול? תעשה! דעמאלט ווען דו האסט געמאכט די ציצה און דו האסט עס צוגעבינדן, דאס איז דאך די מצוה, מען דארף מאכן דעם קשר, איז נישט געווען גענוג פעדעם, ס'איז אלץ געווען איין פאדעם. און דער פסול תעשה ולא מן העשוי גייט נאר אן ביי סוכה, און און לא ילפינן לולב מסוכה, לולב פון סוכה לערן איך נישט אפ, דכתיב בה תעשה ולא מן העשוי, נאר ביי א סוכה שטייט תעשה ולא מן העשוי, אויב אזוי פארוואזשע טוען זיי דא א פסל'ען, רב אלעזר בר רב צדוק עבר וליקטן, וועגן תעשה ולא מן העשוי קען איך דאך נישט זאגן דא, טא. מאי לאו, מיינסטו דען נישט בהא קמיפלגי אז זיי קריגן זיך אין דער זאך? דמאן דפוסל רב אלעזר בר רב צדוק וואס ער לערנט עבר וליקטן איז פוסל סבר ער האלט. אמרינן מיר זאגן יש דיחוי אצל מצוות, ביי מצוות זאגט מען דעם דין פון דיחוי, ומאן דמכשיר, און די חכמים וואס זיי האלטן עבר וליקטן איז כשר, סבר די רבנן האלטן, לא אמרינן יש דיחוי אצל מצוות, איך זאג נישט יש דיחוי אצל מצוות, וועל איך זאגן אזוי, אויב זיי לערנען לולב צריך אגד, מען דארף בינדן, וועגן תעשה ולא מן העשוי קען איך דאך נישט פסל'ן. ווייל לא ילפינן, איך לערן נישט אפ לולב פון סוכה, איז אזוי, בשעת דעם בינדן איז געוועזן אויף דעם הדס ענביו מרובות מעליו, און נאכער האב איך עס אפגעריסן, זאגט רב אלעזר בר רב צדוק, ווייל בשעת דעם בינדן איז דאך עס געווען בפסול, איז שוין געווארן אוועקגעשטויסן אויף אלעמאל. כאטש אין אמת'ן איז דאך עס דא געווען דיחוי מעיקרא, פארוואס איז דיחוי מעיקרא? ווארום ווען איז געווארן גלייך אוועקגעשטויסן? גלייך ביי דעם בינדן, נאר ער לערנט ביי דיחוי מעיקרא זאגט מען אויך יש דיחוי אצל מצוות. יעצט דא אויב מיר וועלן לערנען אז זיי זאגן לולב צריך אגד, און דער טעם פון רב אלעזר בר רב צדוק איז ווארום בשעת דעם בינדן איז געווארן אוועקגעשטויסן די מצוה, איז דער זעלבער דין וועט זיין אז אויב האט ער אפגעריסן די ענבים פאר יום טוב אז ס'איז נישט געוועזן עבר, ער האט געבינדן דעם לולב מיט דעם הדס מיט ערבה, דעמאלט איז געוועזן אויף דעם הדס ענביו מרובות מעליו. די בינדן איז דאך א טייל פון די מצוה אויב מען לערנט צריך אגד, האב איך געמאכט די מצוה פון אגד בפסלות, בשעת כ'האב געבינדן איז געווען פסול, איז אפילו שפעטער רייס איך אראפ, זאגט ער דאך יש דיחוי אצל מצוות, פרעגט אויף דעם די רש"י וואס דארפן מיר דערציילן עבר וליקטן, איז דאך דער זעלבער דין איז דאך, ער קען דאך מיר דערציילן א גרעסערן חידוש אפילו ער האט נישט געטון קיין עבירה. ער האט עס אראפגעריסן ערב יום טוב, דאך טוט רב אלעזר בר רב צדוק פסל'ען, זאגט דער רש"י אמת טאקע, נאר מיט די מאל וואס ער לערנט מיר עבר וליקטן, ווייס איך אז ווען האט ער עס אראפגעריסן, נאך דעם בינדן, ווייל מן הסתם יום טוב טוט מען נישט בינדן, און די רבנן האלטן, ניין, אין דיחוי אצל מצוות, זאל טאקע זיין בשעת'ן בינדן איז עס געווען. פסול, אבער נאכהער כ'האב עס אראפגעקליבן איז דאך עס געווארן ראוי, איז עס ראוי. דאס לערנען מיר איין אויב מיר לערנען זיי האלטן לולב צריך אגד, און אויב מיר וועלן איינלערנען אז זיי האלטן לולב לא צריך אגד, דעמאלט מוז ער דאך אנכאפן יום טוב, ווייל אויב נישט ער האט עס אראפגעריסן יום טוב, נאר ער האט עס אראפגעריסן פאר יום טוב, איז דאך נאך נישט חל געווען אויף דעם קיין זמן מצוה, און נאך נישט קיין שם מצוה, אז ס'זאל הייסן אז ווערט אוועקגעשטויסן. ווען ווערט עס אוועקגעשטויסן? ווען ס'איז שוין די זמן פון די מצוה. ווען איז די זמן פון מצוה? ווען עס קומט יום טוב. ווען איך זאג לולב צריך אגד. איז דאך דער בינדן א טייל פון דער מצוה, טא זאגן מיר ווען איז דער זמן מצוה פון דער בינדן נאר ווייל דער בינדן איז א חלק פון דער מצוה, און אויב איך לערן אין צריך אגד, טא ווען הייסט עס נדחה? איז דער דין פון נדחה הייבט זיך ערשט אהן דעם מאמענט ווען עס ווערט יום טוב. זאגט די גמרא לא, ניין, דכולי עלמא אלע לערנען לא אמרינן יש דיחוי אצל מצוות. אלע לערנען ביי מצוות גייט נישט אהן דער דין דיחוי, דער דין דיחוי גייט נאר אהן ביי קדשים זאכן, ביי קרבנות, והכא און דא אויך, במילף לולב מסוכה קמיפלגי. זיי קריגן זיך צי איך לערן אפ לולב פון סוכה. אלע האלטן לולב צריך אגד איז דער בינדן איז א חלק פון דער מצוה. און זיי קריגן זיך אזוי. מר סבר רב אלעזר בר רב צדוק לערנט ילפינן לולב מסוכה. איך לערן אפ לולב פון סוכה. אזוי ווי ביי סוכה איז דא א דין תעשה בשעת איך מאך דעם סכך זאל עס זיין בכשרות ולא מן העשוי, נישט מאכן עס בפסול און נאכער זאל עס ווערן גע'כשר'ט, איז די זעלבע דין איז ביי לולב אויך, אז איך דארף דאך בינדן איז דאך די בינדן א חלק פון דער עשיה, זאג איך תעשה בשעת דעם בינדן. זאל עס זיין כשר. ומר סבר און די רבנן לערנען לא ילפינן לולב מסוכה, איך לערן נישט אפ לולב פון סוכה, נאר ביי סוכה איז טאקע דא דער פסול תעשה ולא מן העשוי, אבער ביי לולב נישט, דעריבער כאטש בשעת'ן בינדן איז עס געוועזן בפסול. אבער ס'ווערט אבער, איז כשר. ואיבעית אימא, אדער כ'וועל דיר זאגן, אי סבירא לן לולב צריך אגד, אויב מ'זאל לערנען אז לולב דארף מען בינדן, דכולי עלמא ילפינן לולב פון סוכה, וואלטן אלע אפגעלערנט לולב פון סוכה, ווייל אויב מ'דארף בינדן איז דאך דא דער ענין פון עשיה בלולב, וואלט איך געזאגט אזוי ווי ביי סוכה איז דא דער דין פון מאכן א תעשה ולא מן העשוי, איז די זעלבע זאך ביי לולב אויך דא דער דין פון תעשה ולא מן העשוי. והכא און דא אויך בלולב צריך אגד קמיפלגי, זיי קריגן זיך בכלל צי ס'איז דא א מצוה פון עשיה ביי א לולב צי מ'דארף אים בינדן. ובפלוגתא דהני תנאי, זיי קריגן אין די זעלבע מחלוקת וואס דיע תנאים קריגן זיך. דתניא מיר האבן געלערנט לולב בין אגוד סיי דער לולב איז געבונדן בין שאינו אגוד סיי ס'איז נישט צוזאמען געבינדן דער לולב מיט דעם הדס מיט דער ערבה כשר איז עס אלץ כשר ווייל דער תנא קמא לערנט לולב אין צריך אגד רבי יהודה אומר רבי יהודה זאגט אגוד כשר ס'איז נאר כשר דער לולב וואס איז געבינדן צוזאמען מיט דעם הדס מיט דער ערבה, שאינו אגוד און ווען נישט געבינדן פסול איז ער פסול, זעסטו אז דא איז דא א מחלוקת צו לולב צריך אגד צו אין צריך אגד איז רבי אלעזר ברבי צדוק האלט ווי.

דעריבער זאגן זיי אז דער לולב איז נישט געבינדן איז אויכעט כשר. פרעגט די גמרא, מאן תנא להא דתנו רבנן, ווי ווער וועט אויסקומען דאס וואס די רבנן האבן געלערנט, לולב מצוה לאוגדו, ס'איז א מצוה צו בינדן דעם לולב, ואם לא אגדו, אויב מ'האט אים נישט געבינדן, כשר איז ער כשר. מני, ווי ווער איז דאס? אי רב יהודה, אויב דאס גייט ווי רב יהודה, כי לא אגדו, איך האב נישט געבינדן, אמאי כשר, פארוואס זאל זיין כשר, רב יהודה לערנט דאך אפ פון אגודת אזוב אז עס מוז זיין געבינדן. אי רבנן, אויב ווידער דאס גייט ווי די רבנן, מאי מצוה קא עביד, וואס פאר א מצוה דא צו בינדן, די רבנן לערנען דאך נישט אפ פון אגודת אזוב, ממילא ווי שטייט אז מען דארף בינדן דעם לולב? ענטפערט די גמרא, לעולם רבנן, דאס גייט אזוי ווי די רבנן, ומצוה, די מצוה וואס מיר זאגן ס'איז א מצוה צו בינדן, איז נישט קיין לולב'דיגע דין, נאר ס'איז א דין וואס ער גייט אן ביי אלע מצוות, משום זה קלי ואנוהו, איז די טייטש ואנוהו, מ'זאל זיך שיין מאכן פאר דעם אייבערשטן די מצוות, אלע מצוות זאל מען זען אז מען זאל עס טון באופן מהודר, למשל אז די תפילין זאלן זיין שיינע תפילין, נישט בלויז די תפילין זאלן זיין שיינע, ס'ווערט דערמאנט אפילו אין וואס די תפילין ליגן, אין וואס די ספר תורה איז איינגעוויקלט, די מענטעלע פון ספר תורה דארף אויכעט זיין שיין, רשי, עבר וליקטן לענבי הדס. צו די וויינטרויבן פון דעם הדס, שהיו מרובין מעליו, וואס זענען געווען מער פון די בלעטער. ותנן און מיר האבן דאך געלערנט ואם מיעטן, אויב כ'האב געמאכט זיי ווינציגער כשר איז כשר, ואין ממעטין ביום טוב, יום טוב טאר מען נישט מאכן ווינציגער משום שבות, א איסור וואס די רבנן האבן גע'אסר'ט, פארוואס? שדומה למתקן כלי, ס'איז גלייך ער טוט צורעכט מאכן א כלי ומכשירו ער מאכט עס כשר. פריער ווען די ענבים זענען געווען מערער איז די הדס איז געווען א פסול'ע, מיט דעם וואס ער נעמט אראפ די ענבים מאכט ער עס כשר. ואם עבר ומיעטן, אויב ער האט עובר געווען ער האט עס געמאכט ווינציגער פסול איז פסול, כדמפרש טעמא בגרות, אזוי זאגט אים ת ת. סברוה רבנן דבי מדרשא, האבן געלערנט די רבנן פון בית מדרש דבעו למימר וואס זיי האבן געוואלט זאגן דהך פלוגתא, אז די מחלוקת פון רב אלעזר ברב צדוק מיט די רבנן ביש דיחוי ואין דיחוי, די וואס האבן געוואלט זאגן אז די מחלוקת איז צו יש דיחוי אדער אין דיחוי האבן געלערנט דכולי עלמא אז אלע סיי רבנן און סיי רב אלעזר ברב צדוק האלטן אז לולב אין צריך אגד דעם לולב דארף מען נישט בינדן ולא שייך ביה עשיה פאסט זיך דאך נישט צו זאגן ביי דעם לולב מען דארף עפעס מאכן דלוקי איך זאל לערנען טעם איז דרב לאזער דפסל, דער טעם וואס רב לאזער פסל'ט משום תעשה ולא מן העשוי בפסלות, דער טעם איז, תעשה, זאלסט עס טון בכשרות, און נישט צו געמאכט בפסלות, פאסט זיך נישט צו זאגן, ווייל עס איז נישט דא קיין שום תעשה ביי דעם לולב, ווייל איך זאג דאך א לולב, אין צריך אגד. ואי נמי צריך אגד, אפילו מיר זאלן לערנען אז זיי האלטן לולב צריך אגד, אפילו הכי פון דעסטנטוועגן, משום תעשה ולא מן העשוי לא נפסל, וועגן תעשה ולא מן העשוי ווערט עס נישט גע'פסל'ט, דהא בדידיה לא כתיב תעשה, ווייל ביי דעם לולב שטייט דאך נישט קיין תעשה, ווי שטייט תעשה? נאר ביי א סוכה. ולולב מסוכה לא יליף, לולב פון א סוכה לערן איך נישט אפ, הילכך מהשתא יעצט ליכא למיפסל קען איך עס נישט פסל'ען, אלא משום דיחוי, ווייל די דין תעשה ולא מן העשוי גייט נישט אן ביי א לולב. וואס פאר א דיחוי איז דא פארהאנען? דכיון שאגדו בפסול, ווייל ער האט דאך געבינדן דעם לולב ווען ס'איז געווען פסול. ונקרא עליו שם לולב של מצוה בשעת דיחוי, רש י איז יעצט מפורש אויב מען לערנט לולב צריך אגד איז דאך דער בינדן א טייל פון דער מצוה, איז דאך דער בינדן איז געווען בפסול און ס'איז געווארן אויף אים גערופן א נאמען פון א לולב של מצוה בשעת דיחוי, בשעת כ'האב עס געבינדן האט דאס געהייסן א פסול'ע לולב. נדחה לעולם, ווערט עס אוועקגעשטויסן אויף אלעמאל. זאגט די רש י, ואף על גב דלאו נראה ונדחה הוא, דאס איז דאך קיינמאל נישט געווען ראוי, ווייל ווען האט ער עס געבינדן דען? ערב יום טוב איז דאך דעמאלט נאך נישט געוועזן די צייט פון די מצוה, נאר בשעת'ן בינדן זאגן מיר ווערט עס אוועקגעשטויסן, ווייל לולב צריך אגד איז דער בינדן א חלק פון די מצוה, איז דאך דאס נדחה ונראה.

ער האט עס געמאכט ווינציגער יום טוב, אין אמת'ן וועט רב לאזער ברב צדוק פסל'ען אפילו איך האב עס געמאכט ווינציגער ערב יום טוב. אויב איך האב אראפגענומען די ענבים נאך דעם בינדן, זאגן מיר יש דיחוי, ווייל בשעת'ן בינדן איז עס דאך געוועזן פסול, איז עס שפעטער אויך פסול. פארוואס כאפט ער אן די מחלוקת במיעטן ביום טוב? משום ווייל דסתמא מאז אגדן, ווייל אויב ס'איז יום טוב האט מען זיך ע געבינדן שוין געהאט, דהא ביום טוב לא אגד ליה, יום טוב טוט מען דאך נישט בינדן, ואי לא צריך אגד, און אויב מיר וועלן לערנען אז לולב לא צריך אגד, איצטריך למינקט ביום טוב. מוז מען אנהאלטן אז עבר ולקטן אום יום טוב, ווייל אז נישט, ווייל ביז יום טוב איז דאך עס נישט געווען קיינמאל אוועקגעשטויסן, אויב איך טו עס בינדן מיט די ענבים צוזאמען איז דאך גארנישט ניט, דער בינדן איז דאך נישט קיין חלק פון די מצוה. משום דאי לא דאי לאו אויב נישט דער קידוש היום אז ס'איז געווארן די יום טוב אכתי לא חל עליו זמן מצוה איז נאך נישט חל די זמן מצוה, ולא שם מצוה, און דאס הייסט נאך נישט קיין הדס פון דער מצוה, למיקרי אז דאס זאל ווערן אנגערופן דחוי אז דאס איז געווארן אוועקגעשטויסן ומאן דמכשיר סבר, די רבנן וואס זענען מכשיר האלטן אין דיחוי לענין מצוה, ביי א מצוה גייט נישט אן דער דין פון דיחוי. אלא, ווען גייט אן דער דין פון דיחוי? בענין קדושה ביי א קדושה זאך, כגון קרבנות, צום ביישפיל ביי קרבנות, זאגט די גמרא לא, ניין, דכולי עלמא אלע לערנען לא אמרינן יש דיחוי במצוות, אלע לערנען אין דיחוי, וטעמא דמאן דפסל, וואס איז דער טעם פון רב אלעזר בן רב צדוק ער פסל'ט, ער האלט דאך אין דיחוי אצל מצוות, משום תעשה ולא מן העשוי, ווייל עס דארף ווערן געמאכט בכשרות, דסבר, רב לאזער ברב צדוק לערנט, לולב צריך למיגד, דעם לולב דארף מען בינדן, ושייך ביה עשיה, פאסט זיך ביי אים דער ענין פון טאן, והכא און דא אויך, במילף לולב מסוכה פליגי, זיי קריגן זיך צו מען לערנט אפ לולב פון סוכה. רב אלעזר זאגט, רב אלעזר בן רב צדוק לערנט דילפינן בבנין אב, איך לערן עס אפ מיט א מה מצינו. א מה מצינו, א בנין אב ווערט אנגערופן, אז די תורה האט געזאגט ביי איין זאך א דין, איז יעדע זאך וואס איז גלייך צו דעם גיב איך דעם זעלבן דין, א אויסנאם איז אז איך האב אפצופרעגן א פירכא צו ווייזן זענען נישט גלייך. איז ר' רב אלעזר בן רב צדוק לערנט אפ בבנין אב, הואיל וזה, בעשיה. סוכה דארף מען מאכן, וזה בעשיה און לולב דארף מען מאכן, מען דארף בינדן. מה זה ולא מן העשוי, אזוי ווי ביי סוכה איז דא א דין, תעשה, זאלסט מאכן בכשרות, ולא מן העשוי בפסול, אף זה, די זעלבע זאך ביי א לולב, איז אויך דא דער פסול, ולא מן העשוי. ואנוהו, התנאה לפניו. מאך שיין פאר דעם אייבערשטן די מצוות. אין דער משנה האבן מיר געלערנט, או שהיו ענביו מרובין, אויב די וויינטרויבן וואס זענען אין דעם הדס איז געווען מערער פון די בלעטער, איז פסול. אמר רב חיסדא, האט רב חיסדא געזאגט, דבר זה, דיע זאך, רבינו הגדול אמרו, אונזער גרויסער רבי האט עס געזאגט, דער רבי פון רב חיסדא איז געווען רב, והמקום יהיה בעזרו, דער אייבישטער זאל זיין אין זיין הילף, ער דערמאנט דעם רבי'ן טוט ער אים בענטשן. לא שנו, ס'איז נישט געווארן געלערנט א דין אז ענביו מרובין מעליו איז פסול, אלא במקום אחד אז אלע ענבים זענען געווען אויף איין ארעט און זענען מער ווי די אלע בלעטער פון דעם הדס. אבל בשניים או שלושה מקומות, אויב די ענבים זענען געווען אויף צוויי דריי ערטער, אפילו עס זענען געווען מער פון די בלעטער, איז אויכעט כשר. אמר ליה רבא, האט רבא געפרעגט צו רב חסדא. שניים או שלושה מקומות, אז ס'איז אויף צוויי דריי ערטער, הוי מנומר, האט ער עס פלעקן, ופסול, דארף דאך עס ערשט זיין פסול, ווייל ס'איז נישט הדר, ווייל די ענבים זענען שווארץ, און די בלעטער זענען גרין, דארף דאך גיכער זיין פסול, אלא אי איתמר הכי איתמר, אויב רב האט געזאגט האט ער אזוי געזאגט, או שהיו ענביו מרובין מעליו פסול, אויב די וויינטרויבן זענען געווען מערער פון די בלעטער איז פסול. אמר רב חיסדא האט רב חיסדא געזאגט דבר זה רבינו הגדול אמרו, דיע זאך האט געזאגט אונזער גרויסער רבי רב, המקום יהיה בעזרו, דער אייבשטער זאל אים העלפן, לא שנו, ס'איז נישט געווארן געלערנט דער דין אז די ענבים זענען מער ווי די בלעטער איז פסול. אלא ענביו שחורות, אז די ענבים זענען געווען שווארץ, זיי האבן שוין אנגעהויבן צו ווערן אויסגעטריקנט און זיי זענען שוין געווארן שווארץ, דעמאלט איז פסול. אבל ענביו ירוקות, ווי איז אבער די וויינטרויבן זענען גרין, איז דאך עס די זעלבע קאליר ווי די בלעטער פון הדס, מיני דהדס הוא, איז דאס די זעלבע מין פון הדס, וכשר, און ס'איז כשר. אמר רב פפא, האט רב פפא געזאגט. אדומות אויב די בלעטער זענען געווארן שוין רויטלעך, פריער איז עס גרין, נאכער רויט, נאכער שווארץ, אויב זענען געווארן רויט, כשחורות דמיין, איז עס גלייך שוין ווי שווארץ, רויט און שווארץ איז איין זאך, דאמר רב חנינא, רב חנינא האט געזאגט. לגבי דם וואס רויטע דם איז טמא, האט ער געזאגט, האי דם שחור, דאס וואס דו זעסט די דם איז שחור, אדום הוא, דאס איז רויט געוועזן, אלא שלקה, נאר אזוי האט צו זאגן ס'איז געווארן געשלאגן, ס'איז געווארן פארטריקנט איז עס געווארן שווארץ, זע איך אז שווארץ און רויט. איז די זעלבע זאך איז אזוי ווי אז די ענבים שחורות איז פסול, איז די זעלבע זאך די ענבים זענען רויט איז אויכעט פסול. רש"י. אין די משנה האט מען געלערנט אם מיעטן, אויב ער האט דאס געמאכט ווינציגער, כשר איז דער הדס כשר. אין משנה שטייט פריער א דין אז אויב ס'איז געוועזן אין דעם הדס ענבים, אזעלכע קליינע פירות וואס איז גלייך צו ענבים, און די ענבים זענען געווען מערער ווי די בלעטער, מערער ענבים ווי די בלעטער, און ווי די גמרא איז שפעטער מפרש אז מען מיינט די ענבים זענען געווארן שוין אויסגעטריקנט, זיי זענען געווארן שווארץ, איז דער דין פסול, דער הדס איז פסול. ואם מיעטן, און אויב ער האט אראפ געמאכט ווינציגער די ענבים, ער האט אראפגעריסן אביסל ענבים, איז יעצט איז די בלעטער מער ווי די ענבים, כשר, איז כשר. נאכער שטייט ואין ממעטין ביום טוב, יום טוב טאר מען נישט מאכן אז די ענבים זאלן זיין ווינציגער ווי די בלעטער. איז דאס וואס שטייט פריער ואם מיעטן כשר, ווען לערנט מען האט מען עס געמאכט ווינציגער? ערב יום טוב האט מען עס געמאכט ווינציגער. אויב מען זאל עס מאכן ווינציגער אין יום טוב, וואלט געדארפן שטיין פריער דער דין ואין ממעטין ביום טוב. ואם מיעטן כשר אדער ס'זאל שטיין עבר ומיעטן כשר, און פון לשון פון דער משנה פריער שטייט ואם מיעטן כשר, נאכער שטייט ואין ממעטין ביום טוב, הייסט דאס אז דער ערשטער דין ואם מיעטן כשר רעדט זיך נישט אז ס'איז געשען יום טוב, נאר ס'איז ערב יום טוב האט ער געמאכט ווינציגער. פרעגט די גמרא. דמעטינהו אימת. ווען האט ער געמאכט אז די ענבים זאלן זיין ווינציגער פון די בלעטער? אילימא אז דו וועסט זאגן מקמיה דלאגדיה. איידער ער האט געבינדן דעם לולב מיט דעם הדס מיט דער ערבה האט ער אראפ גענומען די ענבים פון דעם הדס, פשיטא איז דאך מער א זיכערע זאך אז ס'איז כשר, פארוואס זאל איך עס דא אפ'פסל'ען, בשעת דעם מאכן איז דאך דאס געווארן געמאכט בכשרות? ווען בשעת דעם בינדן איז דאס געווארן איז עס געווען פסול, ס'איז נאך געווען דעמאלט ענביו מרובות מעליו, איז דא א סברא צו פסלען וועגן תעשה ולא מן העשוי. ס'איז דאך דא א דין ביי א סוכה אז די תורה זאגט חג הסוכות תעשה, דו זאלסט מאכן די סוכה, זאגן מיר אז בשעת ער מאכט די סוכה, בשעת ער לייגט דעם סכך סוכה ווערט דאך אנגערופן וועגן דעם סכך, זאל ער זיין גלייך כשר בשעת'ן מאכן, ווי וועט אבער זיין, ער וועט נעמען צווייגן, וואס זיי זענען מחובר לקרקע און ער וועט זיי ארויפלייגן אלס סכך, נאכער וועט ער זיי אפרייסן און ער וועט גארנישט נישט טון קיין מעשה אין דיע צווייגן, ער וועט נאר זיי אפשניידן, זאגן מיר ווייל בשעת ער האט אוועקגעלייגט איז דאך עס געווען געמאכט בפסול. איז די סכך א פסול'ע סכך? ס'דא א עצה, ער דארף אויפהייבן די צווייגן און זיי צוריק לייגן, דעמאלט לייגט ער דאך יעצט דעם סכך. פארוואס איז עס דארט אין דעם פאל פסול? ווייל די תורה זאגט תעשה, ווען דו מאכסט די סוכה זאל די סוכה זיין א כשר'ע, ולא מן העשוי, אבער נישט עס ווערט שפעטער כשר, דו מאכסט עס בפסול און נאכער ווערט עס כשר, איז דאך דא די זעלבע זאך. אויב בשעת דעם בינדן איז געוועזן פסול, קענען מיר זאגן ער האט עס דאך געבינדן בפסול, זאל איך פסל'ן וועגן תעשה ולא מנוסת? קען מיר די משנה דערציילן א חידוש, איך זאג נישט תעשה ולא מנוסת, אבער דא אז דו זאגסט עס רעדט זיך איידער ער האט געבינדן, פשיטא איז דאך א זיכערע זאך ס'כשר. ס'איז דאך דא נישט דא קיין פסול תעשה, ער האט עס דאך נישט געמאכט אין פסול, און אויך ס'איז נישט דא קיין, כ'קען נישט פסל'ען וועגן דיחוי, ווייל עס איז דאך נישט געווארן אנגערופן אויף דעם קיין שם הדס פון מצוה, ערב יום טוב איז נאך אויף דעם נישט דא קיין שם הדס של מצוה, נאר ווען ווערט אויף דעם א שם הדס של מצוה? ווען איך הייב אן מקיים זיין די מצוה, וועלכע מצוה הייב איך אן מקיים זיין? איך גיי דאס בינדן. אלא וואס דו וועסט זאגן לבתר דלאגדיה אז ער האט געבינדן האט ער געבינדן דעם הדס איז ער דעמאלט געווען א פסול'ער און נאכדעם ווי דער הדס איז שוין געווען געבינדן מיט די פסול'ע הדס וואס די ענבים זענען געווען מערער האט ער אראפגעריסן די ענבים לאזט מיר דער תנא הערן אז ס'איז כשר. איך זאג אז ס'נישט דא דער פסול פון תעשה ולא מן העשוי, ווייל אויף וועלכע זאך איז דא דער פסול תעשה ולא מן העשוי? נאר אויף א סוכה, און לולב פון א סוכה לערנט מען נישט אפ. און אויך לאזט מיר הערן דער תנא, כאטש בשעת דעם בינדן איז עס דאך געווען נדחה, דעמאלט איז דאך דער הדס נישט געוועזן ראוי, פארוואס איז ער נישט געווען ראוי? ווייל עס איז דאך אויף אים געוועזן מער ענבים. איז דאך געווען דיחוי, דאך זאגן מיר אז איך רייס עס אראפ שפעטער ווערט דער הדס א כשר'ער הדס, אויב אזוי דיחוי מעיקרא הוא, אין אנפאנג ווען מ'האט עס געבינדן, איז דאך געווארן גערופן אויף אים א פסול'ע הושענא, דאס הייסט, דער הדס ווען ער איז געווען געבינדן צוזאמען מיט דעם ערבה מיט דעם לולב איז דאך געווען א פסול'ע, די בינדן איז דאך א חלק פון די מצוה, און דאך זאגן מיר אז נאכער טו איך אראפרייסן די ענבים ווערט יעצט דער הדס כשר,

קאן איך זיך פון דא נישט פושט זיין, ווייל דא אין דעם פאל איז דאך איז דיחוי מעיקרא, און דיחוי מעיקרא איז בעסער ווי נראה ונדחה ונראה, ווי רשי וועט אונז שפעטער מסביר זיין. ענטפערט די גמרא, לעולם בתר דאגדיה, ער האט אראפגעריסן די ענבים נאכדעם ווי ער האט עס געהאט געבינדן. און דאך וועל איך זיך נישט פושט זיין אז דיחוי מעיקרא לא הוה דיחוי, און עס קען זיין אז דיחוי מעיקרא הוה דיחוי, נאר דא איז עס נישט געווען קיין דיחוי מעיקרא, וקסבר ער האלט אגד הזמנה בעלמא, דער בינדן איז א צוגרייטונג דאס הייסט נאך נישט אז ס'ווערט אויף דעם גערופן א שם מצוה, ס'זאל אויף דעם חל זיין א נאמען פון א פסול'ן הדס ס'זאל ווערן אוועקגעשטויסן. ווען גייט צו דער דין דיחוי נאר דעמאלט ווען ס'וועט ווערן יום טוב און ס'איז נאך פסול, ווען עס קומט די זמן מצוה און ס'איז נישט ראוי הייסט עס אוועקגעשטויסן, אבער יעצט אויב ס'איז נאך ערב יום טוב, די וואס מען דארף און מען האט נישט געבינדן, בינדן איז נאר א צוגרייטונג צו די מצוה, והזמנה בעלמא לאו כלום היא, הזמנה טוט נאך נישט אויף אז דאס זאל ווערן אנגערופן אן א שם הדס פון פסול ווייל מען האט עס געבינדן צוזאמען, כאטש מיר האלטן מען דארף בינדן, אבער דער בינדן איז נאר א הכשר צו די מצוה. רשי. פשיטא, אויב ער האט געמאכט ווינציגער די ענבים איידער ער האט געבינדן, אמאי ניפסליה, ס'איז דאך נאר א פשיטא ס'איז כשר, פארוואס זאל איך עס פסל'ען, וואס איז די הוה אמינא צו פסל'ען? לא מן העשוי יש כאן, ס'איז נישט דא דער פסול, תעשה, זאלסט מאכן בכשרות, ולא נישט מן העשוי אז ווערט געמאכט. שפעטער כשר, פארוואס שהרי נאגד בהכשר בשעת כ'האב געבינדן די הושענא בשעת כ'האב געבינדן דעם לולב הדס וערבה געווען כשר, ולאו משום דיחוי יש כאן, ס'נישט דא קיין דין דיחוי אויכעט, ווייל ווען האב איך געמאכט דער הדס זאל זיין כשר איז דאך געווען פארן בינדן

אז לולב זאל האבן דעם זעלבן דין ווי סוכה, למיפסליה איך זאל עס פסל'ען משום מן העשוי בפסול, ווייל ס'איז געווארן געמאכט מיט פסול, ווייל בשעת דעם בינדן איז דאך נאך געווען אויף דעם הדס מער ענבים, שווארצע ענבים, איז דאך עס געוועזן פסול, איז דאך בשעת תעשה ווען איך האב עס געבינדן צוזאמען איז עס געוועזן פסול, און נאכהער האב איך אראפגענומען. דאך זאגן מיר אז ס'איז נישט פסול ביי א לולב, פארוואס? ווייל דער דין תעשה ולא מן העשוי איז נאר א דין בסוכה נישט בלולב, לולב פון סוכה לערן איך נישט אפ. מיהו אבער משום דיחוי הוה לן למיפסליה, איך דארף עס פסל'ען וועגן א צווייטן דין וועגן דיחוי, ווייל בשעת כ'האב עס געבינדן איז דאך דעמאלט געווען דער הדס די ענבים מער ווי די בלעטער, שהרי נקרא עליו שם הושענא פסולה, ס'איז דאך אויף דעם געווארן גערופן א נאמען פון א פסול'ע הושענא בשעת אגודתו אין דער צייט פון דעם בינדן. ומדמכשיר ליה, און ווען איך זע דער תנא פון דער משנה זאגט אז ס'איז כשר, שמע מינה, מוז איך דאך זאגן אז ער לערנט אז כאטש בשעת דעם בינדן, איז דער הדס געווען פסול, דאך איך נעם שפעטער אראפ איז ער צוריק ראוי, דיחוי מעיקרא לאו דיחוי היא, א זאך אז ס'איז געווען אוועקגעשטויסן בתחילה אין אנפאנג איז נישט קיין דיחוי. וניפשוט מינה קען איך זיך פון דעם פושט זיין, פלגא דבעיא לן, די העלפט פון דעם וואס מיר האבן געהאט א שאלה. יש דיחוי אצל מצוות או אין דיחוי האבן מיר געהאט א שאלה, און אונזער שאלה איז דאך געווען ביי צוויי זאכן,

בשעת ס'איז געקומען די זמן מצוה, בשעת ס'האט געהייסן דעם שם מצוה איז געווען ראוי און נאכער איז אוועקגעשטויסן. זיי זיך דא פושט א העלפט דדיחוי מעיקרא לא אמרינן בו דהוה דיחוי. אז דיחוי מעיקרא הייסט נישט קיין דיחוי. ווייל כ'זעה דאך דא אויך בשעת כ'האב געבינדן דעם הדס איז דאך געוועזן מערער ענבים. איז דאך געווען בשעת'ן בינדן אוועקגעשטויסן, דאך זאגן מיר שפעטער מען נעמט אראפ איז עס כשר, ולא הוה דיחוי, ס'הייסט נישט דער דין פון דיחוי, אלא אם כן נראה ביום טוב, אין אנפאנג יום טוב איז געווען ראוי, למשל אין אנפאנג יום טוב זענען געווען די ענבים, גרינע, דעמאלט איז דאך דער הדס געווען ראוי, ואחר כך נדחה, נאכדעם איז געווארן אוועקגעשטויסן, די ענבים זענען געווארן שווארץ, און די דעמאלט און נאכער איז געווארן אפגעריסן, כל שנראה שנדחה קודם יום טוב, יעדע זאך אז ס'איז געווארן אוועקגעשטויסן פאר יום טוב, קרי דיחוי מעיקרא, ווערט עס אנגערופן דיחוי מעיקרא, אז ס'איז געווארן אוועקגעשטויסן פריער, גלייך ווען עס קומט. דער שם פון דער מצוה אויף דער זאך ווערט עס אוועקגעשטויסן, הכי גרסינן לעולם בתר דאגדיה, וקסבר אגד הזמנה בעלמא היא, אזוי איז רש"י גורס, אין אגודתו קריאת שם, דער בינדן הייסט נישט גערופן א נאמען, להיות חל עליו, אז ס'זאל אויף אים חל זיין שם לולב פסול, א נאמען פון א פסול'ן לולב, לדחות ס'זאל ווערן אוועקגעשטויסן. והילכך דעריבער, אפילו איך האב עס געבינדן, איז דעמאלט אין הדס געוועזן שווארצע ענבים מער ווי די בלעטער, אפילו דיחוי מעיקרא אין כאן, ס'איז נאך נישט קיין דיחוי מעיקרא, ס'איז נאך נישט קיין חפץ פון מצוה, עד שיקדש עליו היום, ביז ווען עס וועט ווערן געהייליגט דער טאג, ביז עס וועט קומען די נאכט, ועודנו בפסולו, און ס'איז נאך פסול. דכיון דמטא זמן מצוה, ווען עס קומט די זמן מצוה, ולא חזי ליה, עס איז נישט ראוי, מיקרי דיחוי, הייסט עס אוועקגעשטויסן. אבל מקמי הכי, אבער אויב ס'איז נישט געווען ראוי פאר דעם וואס איז געקומען די זמן מצוה, לאו דיחוי היא, הייסט עס נישט אוועקגעשטויסן. דער רבי זאל זיין געזונט פרעגט אויף דער רש"י א שטארקע קשיא, רש"י זאגט אז ווען איז דא דער דין דיחוי, מטא זמן מצוה, ווען עס קומט די זמן מצוה, ווען איז דער זמן מצוה פון א לולב, ביינאכט בענטשט מען דאך נישט קיין לולב, איז דאך דער מטא זמן מצוה ווען? בייטאג, און דאך זאגט דא רש"י אין די זעלבע רש"י עד שיקדש עליו היום, ווען מיינט מען יקדש עליו היום? כיוון קידוש היום מיינט מען דאך אזוי ווי עס ווערט נאכט, זעהט אויס פון דער רשי אז אזוי ווי עס ווערט נאכט ווערט עס שוין אנגערופן די זמן מצוה, פארוואס טאקע זאל עס הייסן דעמאלט זמן מצוה, די מצוה קען מען דאך ערשט מקיים זיין מארגן בייטאג. אין דער משנה האבן מיר געלערנט ואין ממעטין ביום טוב, אויב ס'איז געוועזן שווארצע ענבים אין הדס, מער ווי בלעטער, טאר מען נישט ממעט זיין, אפרייסן די ענבים אז זאלן זיין ווינציגער ווי בלעטער טאר מען דאס נישט טון אין יום טוב. פרעגט די גמרא, הא עבר וליקטן מאי, אויב ער האט עובר געווען, ער האט זיך געקליבן יום טוב די ענבים, מאי, וואס איז די דין? כשר, ווייזט אויס אז ס'איז כשר. ווייל עס שטייט דאך נישט אין די דף, אויב ס'זאל זיין פסול וואלט מען די משנה געדארפן זאגן ואין ממעטין ביום טוב ואם מיעטו איז פסול, אז שטייט מען נישט אזוי ווייזט אויס אז ס'איז כשר. איז דאך די זאך אזוי, ס'איז דאך פריער געווארן געבינדן, יום טוב טוט מען דאך נישט בינדן, ווען בינדט מען דאס? ערב יום טוב, איז אויב ער האט עס ממעט געווען, זאגן מיר איז בדיעבד כשר, דאשחור אימת, ווען זענען געווארן שווארץ די ענבים? פארוואס זאגט די גמרא דאשחור? ווייל אויב ס'זאל זיין נישט קיין שווארצע נאר גרינע איז דאך דער דין אז ס'איז כשר. אילימא אז דו וועסט זאגן דאשחור מאתמול אז די ענבים זענען געווארן שווארץ מאתמול, וואס טייטש מאתמול? ערב יום טוב? אויב אזוי דיחוי מעיקרא הוא, איז דאך עס דיחוי מעיקרא ווייל דער מאמענט. ווען ס'איז געקומען די זמן מצוה, ווען איז געקומען די זמן מצוה? משקידש היום איז דאך דעמאלט געוועזן די ענבים שווארצע מרובין פון די בלעטער איז דאך עס נדחה מעיקרא, תפשוט מינה, זיי זיך פון דא פושט, דיחוי מעיקרא דלא הוה דיחוי, א דיחוי מעיקרא איז נישט קיין דיחוי, ווייל דא איז דאך אזוי די זאך. ווען ס'איז געווארן קידוש היום אזוי ווי ס'איז געווארן יום טוב, איז דאך די הדס נישט געווען ראוי, איז עס דאך געווען אוועקגעשטויסן. נאכער ער טוט אראפרייסן, זאגן מיר די הדס איז כשר, זע איך דאך דיחוי מעיקרא איז נישט א דיחוי. אלא, און אויב דו וועסט וועלן לאו וועסטו וועלן זאגן דאשחור ביום טוב. אז ס'איז געווארן שווארץ די ענבים יום טוב, דאס הייסט אזוי, דאס הייסט אזוי ווי ס'איז קידוש היום אזוי ווי ס'איז געקומען יום טוב זענען די ענבים געוועזן גרינע, איז דעמאלט די לולב געווען א ראוי'דיגע לולב. נאכהער זענען זיי געווארן שווארץ, איז געווארן די הדס אוועקגעשטויסן, נאכהער האט מען זיי אראפגעריסן, איז דאך עס נראה, בשעת זענען געווען די ענבים גרין, איז דאך עס געווען ראוי ונדחה הוא און נאכהער איז געווארן אוועקגעשטויסן, און דאך זאגן מיר אז שפעטער איז עס כשר, אז אויב עבר ולקטן ביום טוב איז כשר, שמעת מינה דאך א ראיה פון דעם אז אפילו נראה ס'איז פריער געווען ראוי ונדחה און נאכהער אוועקגעשטויסן, דאך זאגן מיר חוזר ונראה, שפעטער קען עס ווערן ראוי. ווייל זיכער איז דיחוי מעיקרא איז בעסער פון נראה ונדחה, ווייל אזא זאך וואס איז נאך קיינמאל נישט געווען ראוי צו קיין מצוה, ביז יעצט איז נישט געווען ראוי צו קיין מצוה, זאגן מיר, ס'הייסט נישט פאר דיחוי, עס איז נאך נישט ראוי צו די מצוה, אזוי ווי גיט א קוק א קרבן. א קרבן, די ערשטע זיבן טעג קען מען עס נישט מקדיש זיין, מען קען עס נישט מקריב זיין פאר קיין קרבן, ס'רופט זיך אן מחוסר זמן, אבער ס'קומט דער אכטער טאג איז מען עס מקריב, אז מ'איז מקדיש איז מען מקריב, איי ס'איז דאך דיחוי מעיקרא, ניין, ס'הייסט נישט פאר דיחוי מעיקרא, ווייל פריער נאכנישט געקומען די צייט פון דעם. איז די זעלבע זאך ביי א מצוה, אויב ס'איז נאכדעם געווען אוועקגעשטויסן, רופט זיך עס אן, ס'איז נאכנישט געקומען די זמן פון די מצוה, אבער דארט נאר ביי נראה ונדחה איז דאך עס שוין געווען ראוי צו די מצוה, און דאך איז געווארן אוועקגעשטויסן, זיי זיך פושט אז נראה ונדחה זאגן מיר איז צוריק ראוי עס ווערט נישט אוועקגעשטויסן, זאגט די גמרא לא ניין לעולם דאשחור מעיקרא. אין אמת'ן רעדט זיך אז ס'איז געווארן שווארץ מעיקרא, ווען איז די טייטש מעיקרא? פאר יום טוב איז דיחוי מעיקרא דלא הוי דיחוי איז דעם דין אז דיחוי מעיקרא נישט אוועקגעשטויסן תפשוט מינה זיי זיך פושט ווייל אויב די ענבים זענען געווארן שווארץ פאר יום טוב איז דאך דער מאמענט פון קידוש היום איז דאך דאס נישט געווען ראוי דיחוי מעיקרא זיי זיך פושט אז לא הוי דיחוי אבל נראה ונדחה חוזר ונראה, דער דין אז נראה ונדחה חוזר ונראה, לא תפשוט, דאס קענסטו זיך פון דא ניט פושט זיין. רש"י, הא מיעטינהו ביום טוב כשר, ואף על גב דנאגד כבר, כאטש ס'איז שוין געווען פריער געבונדן, דהא ביום טוב לא אגד ליה, יום טוב בינדט מען דאך נישט דעם לולב, ווען בינדט מען אים? פאר יום טוב. דאשחור הענבים אימת. ווען זענען געווארן די ענבים שווארץ? דאילו ירקות, אויב די ענבים זענען גרינע, איז אפילו זענען מער אווי די בלעטער, לא פסלי, איז דאך עס נישט פסול. פרעגט מיר דיחוי מעיקרא, דמטא זמן מצוה, ווען קידוש היום איז געקומען די זמן פון די מצוה, ולא חזי, עס איז נישט ראוי, והוה ליה דיחוי מעיקרא, און דאך זאגסטו, כאטש ס'איז פריער געווען אוועקגעשטויסן, נאכער אז ער רייסט עס אפ, די ענבים, ער מאכט ס'זאל זיין ווינציגער ענבים ווי די בלעטער, זאגסטו אז ס'איז כשר, איז דאך א סימן אז דיחוי מעיקרא ווערט נישט אוועקגעשטויסן. אלא דאשחור ביום טוב, והורידן ביום טוב. אויב ס'איז געווארן שווארץ אין יום טוב איז דאך אין אנפאנג אזוי ווי עס איז געווארן יום טוב איז דאך עס געווען ראוי ונדחה און ס'איז געווארן אוועקגעשטויסן בשעת ס'איז געווארן שווארץ שמעת מינה כו' בתמיה תפשוט מינה וועסט זיך פון דעם פושט זיין אז אפילו נראה ונדחה ס'איז געווען ראוי, ס'איז געווארן אוועקגעשטויסן, זאגט מיר אויך חוזר ונראה. דודאי, א זיכערע זאך, דיחוי מעיקרא עדיף, אויב ס'איז געווארן אוועקגעשטויסן פריער, איז עס בעסער מנראה ונדחה, פון נראה ונדחה, פארוואס דען, פארוואס זאגן מיר דארף גיכער גוט זיין, דיחוי מעיקרא, דמה שלא נראה למצוה מעולם עד עכשיו, די זאך וואס איז נישט געווען ראוי צו דער מצוה ביז יעצט, זאגן מיר, השתא הוא דמתכשר, יעצט איז עס ראוי צו דער מצוה, והוה איז עס גלייך כקרבן שהוקדש עכשיו, מען האט יעצט מקדיש געווען א קרבן, און מתחילתו, אזוי ווי עס איז געבוירן געווארן די ערשטע זיבן טעג, מחוסר זמן הוי האט געפעלט דער זמן, מען האט עס נאכנישט געקאנט מקדיש זיין און ברענגען א קרבן. דעריבער איז נישט הייסט עס נאכנישט קיין נדחה, דאס הייסט ס'איז נאכנישט געקומען די צייט, אבל נראה למצוה אז ס'איז געווען ראוי צו א מצוה ונדחה ממנו און ס'איז געווארן אוועקגעשטויסן פון דער מצוה, הוה ליה דיחוי, דאס דארף גיכער זיין דיחוי. תנו רבנן האבן די רבנים געלערנט, אין ממעטין ביום טוב, אויב אויף דעם הדס, איז געוועזן שווארצע ענבים מער ווי די בלעטער, טאר מען דאס נישט אראפ נעמען אין יום טוב, משום ר' לעזר בר ר' שמעון אמרו, אין נאמען פון ר' לעזר בר ר' שמעון האט מען געזאגט ממעטין אז מען מעג יא אראפ נעמען די ענבים יום טוב, פרעגט די גמרא פארוואס זאל מען מעגן אראפ נעמען, והא קא מתקן מנא ביום טוב, ער טוט פאריכטן א כלי אין יום טוב, פריער איז די הדס געווען. א פסול'ע און יעצט מאכט ער אז זאל זיין כשר. אמר רב אשי, האט רב אשי געזאגט, כגון שלקטן לאכילה, ער האט געקליבן די ענבים פון דעם הדס ווייל ער וויל זיי עסן, זיין כוונה איז נישט מכשיר צו זיין דאס. ורב לעזר ברב שמעון, רב לעזער דער זון פון רב שמעונ'ען, סבר לה כאבוה, האלט ווי זיין טאטע, דאמר, וואס זיין טאטע רבי שמעון זאגט, דבר שאין מתכוין, א זאך וואס זיין כוונה איז נישט צו טון די זאך, מותר, מעג מען, איז דא אויכעט, זיין כוונה איז דאס א צו עסן, זיין כוונה איז דאך צו עסן די ענבים, נישט מכשיר צו זיין, און דבר שאין מתכוין איז מותר. פרעגט די גמרא, והא אביי ורבא דאמרי תרוייהו, אביי און רבא זאגן ביידע אז כאטש רבי שמעון לערנט דבר שאין מתכוין איז מותר, דאך מודה רבי שמעון, רבי שמעון איז מודה, בפסיק רישא, איך האק אפ דעם קאפ ולא ימות, און איך וויל נישט די בהמה זאל שטארבן. רבי שמעון לערנט דאך דבר שאין מתכוין איז מותר. וועט איינער קומען צו גיין און ער זאגט, איך דארף נישט די בהמה זאל שטארבן, איך וויל נאר די קאפ פון די בהמה. זאגן מיר, זאל טאקע זיין, אים ארט נישט, די בהמה וועט נאך לעבן אן א קאפ, אבער ווייל עס איז דאך נישט מעגליך זאל ניט שטארבן, זי וועט זיכער שטארבן, דעריבער האט דאס דעם זעלבן דין כמתכוין. ווען לערנט רבי שמעון דבר שאין מתכוין מותר? אזא פאל, דער מענטש וויל נישט טון קיין מלאכה, און עס קען זיין ס'ווערט זיך אפגעטון א מלאכה, און עס קען זיין ס'וועט זיך נישט טון קיין מלאכה, למשל, איינער שלעפט א בעט צו א א שטול צו א באנק, שלעפט ער אויף א אינדרויסן, ס'קען זיין אמאל אז בשעת דעם שלעפן וועט עס מאכן א צייכן אין דער ערד. דעמאלט אז מען מאכט א חריץ מיט כוונה איז עס א תולדה פון חורש פון אקערן און עס קען זיין ניט. זאגט רבי שמעון אויב זיין כוונה איז נישט צו מאכן קיין חריץ מעג ער שלעפן כאטש עס קען דאך זיין אמאל ס'זאל ווערן א חריץ. דאס איז גערעדט געווארן אז ס'איז נישט זיכער ס'זאל ווערן א חריץ אבער דארטן וואס די פסיק רישא ולא ימות איז דאך רבי שמעון אויך מודה אז ס'איז אסור, איז דאך דא אויך די זעלבע זאך, ער זאגט ער וויל עסן די ענבים, ער איז נישט מכוון אז דער הדס זאל ווערן כשר, אבער ס'איז דאך א זיכערע זאך ס'וועט ווערן כשר, ס'איז דאך א זיכערע זאך ס'איז מתקן מנא, איז דאך רבי שמעון אויך מודה אז דבר שאין מתכוון בפסיק רישא איז גלייך ווי מתכוון. ענטפערט די גמרא, הכא במאי עסקינן דא רעדט זיך, דאית ליה הושענא אחריתי, ער האט א צווייטע הושענא, ער דארף נישט דעם הדס, איז דאך דא נישט דא קיין תיקון כלי, ווייל ער דארף דאס נישט מכשיר זיין, איז עס נישט גלייך צו פסיק רישא פון דארטן דארטן נאר צו ער וויל די בהמה זאל לעבן צו נישט, אבער ס'איז דאך זיכער דא נטילת נשמה, אבער דא א איז נישט דא קיין זיכער קיין תיקון כלי, ווער זאגט ס'איז דא תיקון כלי, ער דארף נישט האבן דעם הדס, ווי וועט אבער זיין ער האט טאקע נישט קיין צווייטן הדס וועט ער טאקע נישט טארן אראפ נעמען דעמאלט איז עס פסיק רישא, נאר מ'דארף יעצט פארשטיין. וואס איז די סברא פון תנא קמא? פארוואס לערנט דער תנא קמא אין ממעטין ביום טוב? איך זאג דאך ס'איז נישט מתקן מנא. ניין, דער תנא קמא זאגט אזוי, לו יצוייר אז ס'וועט געשען א פסול ביי יענע הושענא, ביי יענעם הדס, וועסטו דאך נעמען דעם הדס, קען דאך אמאל זיין אז דאס איז א מתקן. מנא, דעריבער לערנט דער תנא קמא אז אין ממעטין ביום טוב, אפילו דעמאלט ווען ער האט א צווייטן הדס. רש י. ברוך השם, מסכת סוכה, דף ל ג עמוד ב', די שורה הייבט זיך אהן, דאית ליה הושענא אחריתי. תנא רבנן, האבן די רבנן געלערנט, הותר אגדו ביום טוב. אין יום טוב האט זיך אויפגעבינדן די הושענה, ס'איז געווען געבינדן צוזאמען דער לולב מיט די הדס מיט די ערבות, און אין יום טוב האט זיך עס אויפגעבינדן, אוגדו זאל ער עס בינדן כאגודה של ירק, אזוי ווי מען טוט בינדן א בינטל פון ירק, פון גרינסן וועדזשעטעיבל, מען מאכט פון דעם א בינטל, טוט מען ארומוויקלען ארום און ארום א שטיקל גראז, נאכער ביי דעם עק טוט מען נעמען און אריינשטעקן אינעווייניג אין דעם אגד, אין דעם וואס איז ארומגערינגלט, זאל ער דא אויך אזוי מאכן, אבער ער זאל נישט גיין צוזאמענבינדן די צוויי עקן צוזאמען ווי אנדערע קשרים. ווייל א קשר של קיימא, א קשר וואס מען מאכט אז ס'זאל בלייבן אזוי, איז איינס פון די אבות מלאכות, און דאס איז דאך אויך א קשר של קיימא, עס ארט דאך אים נישט אז ס'דארף בלייבן פארבינדן. פרעגט די גמרא ואמאי, פארוואס מוז ער מאכן אין אזאן אופן, ארומצובינדן ארום און ארום, און דעם עק אריין שטעקן אין דעם וואס ער האט ארום געוויקלט, ס'איז דאך דא א בעסערע וועג, ליענביה עניבה, זאל ער מאכן א שלייף, א באו זאל ער מאכן, און אזוי האלט זיך עס בעסער, און קיין שום מלאכה איז נישט דא ביי עניבה, ווייל עניבה הייסט נישט קשירה. ענטפערט די גמרא, הא מני רב יהודה היא דאס גייט ווי רבי יהודה דאמר וואס רבי יהודה זאגט עניבה קשירה מעלייתא היא, רבי יהודה לערנט אזוי ווי מען טאר נישט מאכן קיין קשר איז די זעלבע זאך טאר מען נישט מאכן קיין עניבה קיין שלייף, א באו מאכן זאגט רבי יהודה איז אויך א ריכטיגע קשר. פרעגט די גמרא, אי רב יהודה, אויב דאס גייט ווי רב יהודה, אגד מעלייתא בעי, לויט רב יהודה'ן דארף דאך זיין א ריכטיגער קניפ, פארוואס? ווייל רב יהודה לערנט דאך אפ פון אגודת אזוב, אזוי ווי דארטן איז געוועזן אגודה, דארף דא אויך זיין געבינדן צוזאמען, און ווען איך וועל עס בינדן כאגודה של ירק, וועט עס נישט גוט זיין אליבא דרב יהודה. ענטפערט די גמרא, האי תנא דער תנא, סבר לה כוותיה בחדא, איין זאך האלט ער ווי רבי יהודה, אז עניבה איז ער גלייך ווי א קשר לגבי שבת, ופליג עליה בחדא, און מיט איין זאך קריגט ער אויף אים, ער האלט אז לולב אין צרה חגא, הותר אגדו של לולב ביום טוב. ס'איז געווארן אויפגעבינדן די בינדל פון לולב אין יום טוב, אוגדו, זאל ער דאס בינדן בכריכה בעלמא, נאר ער זאל ארומוויקלען, יכרוך האגד סביב, ער זאל ארומוויקלען ארום דעם אגד, ויתחוב ראשו און ער זאל אריינזעצן דעם עק פון דער זאך וואס ער וויקלט ארום, בתוך הכרך. אין דעם בינדל, כמו שאוגדים אגודת ירק, אזוי ווי מען טוט בינדן א בינטל פון ירק, ולא יקשר שני הראשים כאחד, ער זאל נישט צוזאמען קניפן ביידע עקן צוזאמען, כשאר קשרים, ווי אנדערע קניפן, דקשר של קיימא מאבות מלאכות היא, א קשר של קיימא איז פון די אבות מלאכות, וזה של קיימא היא, און דאס איז הייסט א קשר של קיימא. קשר של קיימא הייסט א קשר וואס מען מאכט אים קיימא, עס זאל שטענדיג בלייבן. אויב מען טראכט עס אפצובינדן גלייך, דעמאלט איז עס א קשר שאינו של קיימא. קשר של קיימא ווערט אנגערופן, מען מאכט עס זאל דארט בלייבן, און דאס איז א קשר של קיימא ביי דעם לולב.

קיין איסור פון מלאכה איז נישט דא אויף דעם, דעניבה לאו קשירה, עניבה הייסט נישט קיין קשירה. ענטפערט די גמרא, רב יהודה היא כולי, במסכת שבת, דתנן, ווי מיר האבן געלערנט, חבל דלי שנפסק, דלי ווערט אנגערופן א כלי מיט וואס מען טוט שעפן וואסער פון ברונעם, בינדט מען צו א שטריק צו דעם דלי און מען לאזט דאס אראפ אונטן אין דעם ברונען, איז אויב דער שטריק איז געווארן איבערגעהאקט, איבערגעריסן, זאגט דער תנא קמא, אין קושרו, מ'טאר דאס שבת נישט צובינדן, אלא עונבו, ער זאל מאכן אן עניבה, א באו. רב יהודה אומר, רב יהודה זאגט, עניבה קען מען אויך נישט מאכן. כורך עליו פונדא או פסקיא, ער וויקעלט ארום ארום דעם אור א פאסיק, א סטראפ, ובלבד שלא יענבנו, אבער עניבה טאר מען נישט מאכן, ווייל עניבה הייסט אויך א קשירה. פרעגן מיר, אי רב יהודה, איז דאך נישט גענוג וואס ער מאכט כאגודה של ירק, קשר מעליא בעי, לויט רב יהודה'ן דארף זיין א ריכטיגער קשר, כדתניא לעיל האבן מיר פריער געלערנט אז ר' יהודה לערנט שאינו אגוד אז ס'איז נישט געמאכט קיין בינטל, פסול, איז פסול. דגמר ר' יהודה לערנט אפ פון אגודת אזוב, אזוי ווי ביי אזוב שטייט אין די תורה אגודת מוז זיין געבינדן דארף די לולב אויך זיין געבינדן. והאי און אויב איך וועל דאס זאל מאכן אזוי ווי אגודה של ירק לאו אגד הוא איז דאך עס נישט געבינדן, ענטפערט די גמרא, האי תנא סבר לה כוותיה בחדא, איין זאך האלט ער ווי רבי יהודה דעניבה קשירה לענין שבת, לגבי שבת די זעלבע זאך לגבי יום טוב, איז עניבה א ריכטיגע קשר און ס'איז א מלאכה, ופליג עליה, און מיט איין זאך קריגט ער אויף אים, בלולב דאין צריך אגד, איין זאך קריגט ער אז דעם לולב דארף מען נישט בינדן, שמעינן מהכא, איז פון דא א ראיה דבעינן בלולב אז מ'דארף האבן ביי דעם לולב קשר גמור, א ריכטיגן קניפ, שיקשור עס זאל צוזאמענבינדן.

צוליב דעם זה קלי ואנוהו פריער אין זעלבן דף עמוד א' האט די גמרא געזאגט אז די רבנן זענען מודה לכתחילה דארף מען בינדן וועגן זה קלי ואנוהו אז מ'דארף מאכן ס'זאל זיין שיין ואוקימנא האב איך איינגעלערנט כרבנן ס'גייט ווי די רבנן דעריבער דארף מען זען זיך נישט מאכן בלויז ארומוויקלען ארום דעם לולב און די הדס און ערבה און דעם עק אריין זעצן, נאר מען דארף זען אז מען זאל מאכן א ריכטיגן קשר. זאגט די משנה, ערבה גזולה, ערבה וואס איז געגזלט ויבשה, אדער זי איז פארטריקנט, זי איז געליגן א לאנגע צייט ביז זי איז געווארן אויסגעטריקנט, איז די דין פסולה, איז עס פסול. פאר די ארבע מינים, גזולה איז פסול, ווייל אין די תורה שטייט ולקחתם לכם ביום הראשון אז עס דארף זיין דיין זאך, און די לכם גייט ארויף אויף אלע פיר מינים, און יבשה איז פסול ווייל עס איז נישט הדר. של אשירה, אז די ערבה איז געווארן געמאכט פון גענומען פון אזא בוים וואס מען האט אים געדינט. א עבודה זרה האט מען געהאט געמאכט דעם בוים, ושל עיר הנדחת, די ערבה האט זיך געפונען אין אזיין שטאט וואס האבן געדינט די עבודה זרה, וואס דעמאלט איז דאך דער דין אז אלעס וואס געפינט זיך אין שטאט דארף מען פארברענען, פסולה איז אויך פסול. ווייל אויב מען דארף דאס פארברענען פארלירט שוין די זאך די חשיבות, די זאך איז שוין נישט חשוב, און אויב די זאך איז ניט חשוב איז גלייך ווי די זאך האט נישט מער דעם שיעור, און ערבה דארף דאך האבן א שיעור, די לענגט, די מאס, די לענגט פון די ערבה איז דאך דריי טפחים, און דאס איז גלייך ווי איך האב ערבה וועלכע האט נישט קיין דריי טפחים.

איז אויך דער דין פסולה אז ס'איז פסול, נקטם ראשה נפרצו עליה איז פסול ווייל ס'איז נישט הדר. צפצפה לערנט די גמרא ווייטער אפ פון א פסוק אז דאס איז נישט קיין ערבה, ס'איז א צווייטע זאך, דעריבער איז עס פסול. כמושה, אויב די ערבה איז נישט אינגאנצן אויסגעטריקנט, נאר ס'איז אביסל אויסגעטריקנט, ושנשרו מקצת, עליה, ס'איז אראפגעפאלן א טייל פון די בלעטער, ושל בעל די ערבה איז נישט געוואקסן ביי א טייך, ווייל פשטות שטייט דאך אין פסוק ערבי נחל, ערבי נחל הייסט אז ס'וואקסט ביי א טייך, זאגט די משנה של בעל אז די ערבה איז געוואקסן אין א פעלד, ס'איז דא צווייערליי פעלדער, ס'איז דא א פעלד וואס ווערט אנגערופן בית השלחין, בית השלחין הייסט אזא פעלד וואס איז נישט גענוג רעגן וואסער מען מוז עס כסדר באוואסערן מיט וואסער בעל שדה הבעל ווערט אנגערופן אזא פעלד וואס איז גענוג פאר דעם רעגן וואסער איז אויכט דער דין כשרה ס'איז כשר רש"י פרעגט פארוואס דארף ער לערנען פיר פאלן א באזונדער משנה פון לולב א באזונדער משנה פון הדס, א באזונדער משנה פון ערבה, א באזונדער משנה פון אתרוג, פארוואס טוט ער נישט לערנען אלעס צוזאמען? אז די ארבע מינים, אויב גזולים ויבשים, זענען פסול. ענטפערט רש"י, ווייל ס'איז דא אין יעדן איינע פון די פיר מינים אזעלכע פסולים וואס איז נישט דא ביי דעם אנדערן, למשל, ציני הר הברזל, די לולבין וואס די בלעטער זענען. נישט קיין סך, וואס איז איין בלאט וואקסט ווייט פון דעם אנדערן, דאס איז נאר שייך צו זאגן ביי לולב, צי ענביו מרובין מעליו, אז ס'וואקסט ארויף אזעלכע זאכן ווי גרעיפס און ס'איז מערער פון די בלעטער, דער פסול איז נאר שייך ביי הדס און צפצפה, איז נאר שייך ביי ערבה און ערלה און תרומה, איז נאר שייך ביי אתרוג. דעריבער דארף איך האבן פיר פאל, ווייל איך וויל לערנען אין יעדן פאל באזונדער די פסולים וואס איז דא אין דער זאך. רש"י. ערבה גזולה ויבשה פסולה על לולב דלכם, דאס וואס שטייט ולקחתם לכם, אכולהו קאי, גייט ארויף אויף אלע פיר מינים, נישט בלויז עס גייט ארויף אויף דעם פרי עץ הדר וואס ער שטייט לעבן לכם, אין פסוק שטייט דאך ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, גייט עס נישט פאר אייך ארויף אויף אתרוג נאר אויף אלע פיר מינים של אשרה ושל עיר הנידחת פסולה דכיוון דלשריפה קאי, אשרה און עיר הנידחת דארף מען דאך פארברענען. אשרה דארף מען פארברענען, עס העלפט נישט קיין ביטול, האט דאך די גמרא פריער אריינגעלערנט, דף ל"א עמוד ב', אז עס רעדט זיך ביי אשרה דמשה, די אשרות וואס זענען געוועזן ווען די אידן האבן איינגענומען ארץ ישראל, דארט איז דא א דין אז עס העלפט נישט קיין ביטול און מען דארף עס פארברענען, ווי שטייט ואשריהם תשרפון באש. אויב ס'זאל זיין פון א גוי העלפט ביטול איז טאקע דער דין אז בדיעבד איז כשר, נאר דא רעדט זיך ביי אשרה פון א איד, דאס הייסט ווען די אידן האבן איינגענומען ארץ ישראל ס'איז דארט געווען אשרות דכיוון דלשריפה קאי מ'דארף דאך דאס פארברענען כתותי דאס וואס מ'דארף עס צושטויסן מכתת שיעוריה פעלט פון דעם שיעור. צפצפה, מין ערבה, ס'איז א מין פון ערבה, ועלה שלה עגול, און די בלעטער זענען קיילעכדיג, נישט לאנגיכטיג, כדאמרינן לקמן, אזוי ווי מיר זאגן ווייטער, ופסול ליה מקרא, איך טו אפלערנען פון א פסוק אז צפצפה איז פסול פאר אן ערבה. כמושה פלטרא, ושל בעל מיינט מען גדלה בשדה, עס וואקסט אין א פעלד, שלא על הנחל, נישט אויף א טייך, ובגמרא יליף, די גמרא לערנט אפ דכשרה אז ס'איז כשר, בעל מיינט מען קרקע שאינה צריכה להשקות, אזא אן ערד וואס מען דארף נישט אנטרינקען, דסגי ליה, ס'איז גענוג פאר דער ערד,

פרעגט רש"י א קשיא, והא דפליג להו במתניתין בד' בבא, פארוואס האט מען עס פונאנדער געטיילט אין דער משנה אין פיר טיילן? ותנא לולב באפי נפשיה, מען לערנט לולב באזונדער, והדס באפי נפשיה, און הדס באזונדער, א באזונדער משנה רעדט זיך פון לולב און א באזונדער משנה פון הדס. וכן ערבה פון ערבה דא א באזונדערע משנה, וכן אתרוג פון אתרוג א באזונדער משנה פון די פסולים, פשטות איז דאך אסאך פסולים זענען דאך גלייך דאס וואס איז פסול ביי לולב איז פסול ביי הדס און ביי ערבה, ווי צום ביישפיל גזול איז ביי אלע פסול, יבש איז ביי אלע פסול, ולא עירב ותנא להו, פארוואס טוט ער זיי נישט לערנען אלע צוזאמען, לולב, הדס. ערבה, אתרוג, גזולים, יבשים פסולים, משום, ווייל, דיש בכל אחד מה שאין בחבירו, ביי יעדן איינעם איז דא אזאן פסול וואס ביי דעם אנדערן איז נישטא דער פסול. דאילו ציני הר הברזל, די פסול פון ציני הר הברזל, לא שייך אלא בלולב, דאס גייט נאר אן ביי לולב. וענביו מרובין מעליו וואס מיר האבן געזאגט אז ס'איז דא אזעלכע פירות ווי גרעיפס און זיי זענען ניט גרין נאר שווארץ און זענען מעהר פון די בלעטער איז עס נישט קיין הדר איז פסול, לא שייך אלא בהדס, דאס פאסט זיך נאר בהדס,

א באזונדער משנה פון הדס, און א באזונדער משנה פון ערבה, און א באזונדער משנה פון אתרוג. גמרא, תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, ס'שטייט אין פסוק ערבי נחל, איז די ווארט נחל אין פשטות די טייטש א טייך, זאגן מיר הגדילים על הנחל. לכתחילה איז א מצוה צו נעמען אזעלכע ערבות וואס זיי וואקסן ביי א טייך, דבר אחר, ווייל דער, ס'איז נאך א פשט דא אין דעם פסוק, ערבי נחל, דעריבער זאגט די תורה נחל ביי די ערבות, שעלה שלה אז די בלעטל פון דער ערבה משוך דארף זיך ציען כנחל ווי א טייך, איז פון דעם טייטש איך אפ דאס ווארט נחל, נישט אז עס מוז זיין ביי א טייך, נאר די בלעטל דארף זיך ציען. לענגעכדיגע בלעטער זאל עס זיין, לאנג, נישט קיין קיילעכדיגע. אבער דער ערשטער פשט אין גמרא איז געווען אז לכתחילה איז בעסער פון א טייך. תניא אידך האט מען געלערנט אין א צווייטע ברייתא. פריער האט די גמרא געדרשנט דאס ווארט נחל. יעצט גייט די גמרא טייטשן דאס ווארט ערבי, ווייל אין אמת'ן פארוואס זאלן מיר זאגן אז ס'איז גוט אפילו עס וואקסט נישט ביי דעם וואסער? פשטות ווייזט דאך אויס דאס לשון פון פסוק אז וועלכע ערבה איז גוט? דווקא די ערבה וואס זי וואקסט ביי א נחל, ביי א טייך, איז שטייט אין דער אנדער ברייתא ערבי נחל אין לי, פון דעם ווארט נחל וואלט איך געזאגט אז ס'איז אלא, נאר ערבי נחל, ס'נאר גוט די ערבות וואס זיי וואקסן ביי א טייך של בעל, די ערבות וואס זיי וואקסן אויף א פעלד ושל הרים, די וואס זיי וואקסן אויף בערגער, מנין, פון וואנעט ווייסן מיר אז דאס איז אויך כשר פאר די מצוה פון די ארבע מינים? תלמוד לומר, עס שטייט אין פסוק ערבי נחל, ערבי איז א לשון רבים, מכל מקום, אז יעדער ערבה איז גוט. אבא שאול אומר, אבא שאול קריגט, און אבא שאול לערנט, אז וועלכע ערבה איז כשר פאר ארבע מינים, דווקא אזוינע ערבה וואס עס וואקסט ביי א טייך, איי פארוואס זאגט די תורה א לשון רבים? ערבי שתיים, די תורה זאגט אז ס'דא צוויי מצוות פון ערבה. אחת ללולב, איין ערבה דארף מען נעמען צו דעם לולב, ואחת למזבח, למקדש, און איינע דארף מען נעמען אין בית המקדש, אזוי ווי די מצוה פון אתרוג איז דא א חילוק פון מדינה ביזן בית המקדש, אין מדינה איז דאך די מצוה ולקחתם לכם ביום הראשון, די מצוה פון אתרוג נאר דעם ערשטן טאג. אינעם בית המקדש שטייט אויף ושמחתם לפני ה' אלוקיכם שבעת ימים, דארטן איז די מצוה זיבן טעג, איז דאך דא צוויי מצוות פון אתרוג, איין מצוה בגבולין אויסער בית המקדש, און איין מצוה אין מקדש, איז די זעלבע זאך, די ערבה איז אויך דא איין ערבה וואס איז א חלק פון די מצוה פון די ארבע מינים. און אחוץ דעם האט מען געדארפן נעמען אין בית המקדש ערבות, און די גמרא זאגט ווייטער, דף מ"ה, אז מען האט גענומען אין בית המקדש צווייגן פון ערבות וואס זענען געווען לאנג עלף אמות, און מען האט ארומגערינגלט מיט זיי ארום דעם מזבח, נאכהער האט מען זיי אוועקגעשטעלט אין דער זייט פון מזבח. פרעגט די גמרא ורבנן, די רבנן וואס זיי טוען אפלערנען פון דעם ערבי צו זאגן של בעל ושל הרים איז אויך גוט למקדש מנלן, פון וואנעט ווייסן זיי אז מען נעמט אן ערבה אין בית המקדש, קיינער קריגט דאך נישט אויף דעם דין, אלע האלטן דאך אז מען נעמט אן ערבה אין בית המקדש, פון וואנעט ווייסן זיי? ענטפערט די גמרא, הלכתא גמירי להו, זיי ווייסן דאס פון הלכה למשה מסיני, אין דער תורה שטייט עס נישט, נאר ס'איז הלכה למשה, דער אייבערשטער האט עס געזאגט צו משה אין מסיני. רשי. דאמר רב אסי אמר רבי יוחנן, רב אסי האט געזאגט פאר רבי יוחנן אז רבי יוחנן האט געזאגט, עשר נטיעות, דער דין פון צען נטיעות, נטיעות הייסט יונגע ביימער, מדין תורה טאר מען דאך נישט באארבעטן די פעלדער אין זיבעטן יאר, אין שמיטה יאר. איז א חוץ דעם וואס מען טאר נישט באארבעטן די פעלדער די גאנצע זיבעטע יאר, איז דא א דין אז מען דארף מוסיף זיין מחול על הקודש, אין פסוק שטייט ששת ימים תעבוד, זעקס טעג זאלסטו ארבעטן, ועשית כל מלאכתך, און זאלסט טון דיין ארבעט, אלע דיינע ארבעטן, וביום השביעי תשבות, דעם זיבעטן טאג זאלסטו רוען, בחריש ובקציר תשבות, אקערן און שניידן זאלסטו רוען, קאן מען דאך נישט זאגן אז דאס גייט ארויף אויף דעם וביום השביעי תשבות, אז דעם זיבעטן טאג זאלסטו נישט אקערן ניט שניידן, ווייל דעם זיבעטן טאג איז דאך נישט בלויז גע'אסר'ט חרישה וזריעה, אין זיבעטן טאג איז דאך געאסרט נײַן און דרײַסיק מלאכות, אלע מלאכות וואס זענען געווען אין מקדש טאר מען נישט טאן אין שבת, נאר איך זאג דאס גייט ארויף אויף דעם ששת ימים תעבוד, איך זאג דיר אז זעקס טאג זאלסטו ארבעטן, אבער אמאל אין די זעקס טעג בחריש ובקציר תשבות. טארסטו נישט אקערן אין די זעקס טעג, גייט נישט ארויף אויף דעם שמיטה יאר, אויף דעם שמיטה יאר ווייס איך אליין שטייט דאך בפירוש אין די תורה אז מען טאר נישט, נאר עס קומט מיר זאגן אז אויב מען אקערט דרייסיג טעג פאר שמיטה וואקסט דאך בעסער אין שמיטה יאר, טאר מען נישט אקערן די פעלד דא וואו ס'איז דא ביימער דרייסיג טעג פאר שמיטה. די חכמים האבן גע'אסר'ט אויף אנדערע זאכן האבן זיי גע'אסר'ט פון פסח אן טאר מען שוין נישט אקערן, א פעלד פון תבואה טאר מען נישט אקערן פון פסח, א פעלד פון אלטע ביימער טאר מען נישט אקערן. פון שבועות איז דאך מ'דארף דאך אויסקומען, א פעלד וואס האט יונגע ביימער זאל מען נישט טארן אקערן פון ראש חודש אלול דאס איז דרייסיג טאג פריער, איז דא הלכה למשה מסיני אז עשר נטיעות אז אויב צען יונגע ביימער זענען פארזייעט אין א בית סאה, בית סאה ווערט אנגערופן א שטיקל פעלד וואס איז גרויס פֿופֿציק אמות אויף פֿופֿציק אמות, וואס פון איין בוים צו דעם אנדערן איז נישט ווייטער, דאס הייסט די זעלבע ווייטקייט פון איינעם איז ביז צו דעם אנדערן. דען אויב ס'דא א שטח פון בית סאה פֿופֿציק אמות אויף פֿופֿציק אמות און אין איין העלפט איז דא ניין ביימער און דעם אנדערן העלפט איז נאר דא איין בוים הייסט דאך אז דער איינציגער בוים דארף דאך נישט האבן קיין גאנצן האלבן בית סאה דאס איז דער שיער א צען יונגע ביימער וועלכע זענען דא אין א בית סאה. זיי דארפן האבן דעם בית סאה, איז דער דין אז מען מעג אקערן ביז ראש השנה פון זיבעטן יאר, כאטש שטענדיג איז דאך דא א דין להוסיף מחול על הקודש, איז פארוואס זאגן מיר אז מען מעג, ווייל דאס איז הלכה למשה מסיני, אז יונגע ביימער כדי זיי זאלן נישט ווערן אויסגעטריקנט מעג מען ביז ראש השנה. איז דאך דווקא מיט דעם תנאי אז צען ביימער זענען דא אין א בית סאה אין די זעלבע ווייטקייט פון איין בוים ביז דעם אנדערן, ווי העט אבער זיין אז ס'איז דא ווינציגער ווי צען ביימער אין בית סאה? אדער די צען ביימער זענען דא אין א שטח וואס דארט איז דא צוויי בית סאה, טאר מען נישט אקערן די גאנצע פעלד, מען מעג נאר אקערן ארום דעם בוים דאס וואס דער בוים דארף האבן. וניסוך המים, די צווייטע זאך איז וואס מען גיסט וואסער ביי דעם קרבן תמיד של שחר אין די טעג פון סוכות, אזוי א גאנץ יאר איז אויך דא נסכים ווען מען איז מקריב א קרבן דארף מען מנסך זיין וויין, סוכות איז דא א מצוה א חוץ די וויין דארף מען אויך גיסן אויף דעם מזבח וואסער. נאכדעם מאכן מיר דאך שמחת בית השואבה, ווען דער בית המקדש איז געוועזן, איז שטייט דאך ושאבתם מים בששון, אז מען זאל זיך מיט דעם אויך פרייען, מאכט מען יעצט אויך שמחת בית השואבה. יעצט ערבה, האט מען געזאגט עשר נטיעות ערבה ניסוך המים, הלכה למשה מסיני, דאס איז הלכה למשה מסיני. פארוואס טוט ער לערנען אלע דריי זאכן צוזאמען? וואס פאר א שייכות האט שמיטה צו דעם ענין פון ערבה פון ניסוך המים? ווייל די דריי זאכן זענען געווארן געפרעגט אין בית מדרש ווי איז דא אויף זיי א רמז אין דער תורה? האט מען געענטפערט ס'איז הלכה למשה מסיני, און דער וואס האט דאס געהערט האט עס געלערנט צוזאמען.